א גוט יאהר, די וואך איז געווען אילעקשן דעי. קודם האב איך געוואלט זאגן מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא. אז דו ווילסט וויסן וויאזוי ס'זעהט אויס אין הימל חודש אלול און חודש תשרי זעהט פונקט אזוי אויס אזוי ווי דא איז געווען די לעצטע אנדערטהאלבן יאר. דער אייבערשטער לויפט ארום כביכול און ער זאגט רבותי וועלטס פאר מיר איך גיי מיך ארויפזעצן אויף מיין כסא מלוכה וואוט פאר מי. יעצט ווער ס'האט שכל. וואוט פארן אייבערשטן, און ווער ס'האט נישט שכל זענען די גאנצע סערעמאניס פון אלול און תשרי א וועיסט אוו טיים. יעצט וואס הייסט דער אייבערשטער זאגט וועלטס פאר מיר, דער אייבערשטער ברויך אונז דען האבן? דער אייבערשטער רעדט צו דיין נשמה, איך געב דיר יעצט א געלעגנהייט, דו זאלסט פאר מיר וועלן, דו זאלסט מקבל זיין מיין מלכות, דעם עול פונעם מלכות, עסטו זען אז עס וועט אוועק גיין אלע אנדערע עול'ס, איך האב ענק שוין נאכגעזאגט פאר ראש השנה אין די דרשות, דער שם משמואל און אנדערע זאגן, זיי ברענגען צו פון ר' מעכעלע זלאטשובער. ס'שטייט אמרי לפניו זאל זאגן מלכות זכרונות שופרות, פרעגט די גמרא פארוואס זאגט מען נישט קיין הלל, די גמרא ספרי חיים און ספרי מתים זענען פתוחים זענען אפען, ווי קען מען יעצט גיין זאגן הלל? די פיער, די פחד פונעם יום הדין איז דאך מורא'דיג שטארק, זאגן זיי נאך פון אסאך ספרים, וואס איז די פחד אזוי גרויס? פארוואס וואס ווערט די פחד אזוי גרויס? זאגן זיי נאך, דער אייבערשטער שטעלט דיך צו ביי די ספרי חיים און ביי די ספרי מתים און ער זאגט, קענסט דיר אויסוועלן וואס דו ווילסט. ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה ובחרת בחיים, דער מענטש איז דער וואס ס'וועלט זיך אויס אליינס, דאס יאר וואס ס'קומט, וויאזוי ס'זעהט אויס, דאס איז דער מענטש, דו האסט דיר דאס אויסגעוועלט, מילא דו האסט דיר דאס אויסגעוועלט, ציטערט דער מענטש, ווייל ער פילט ער אליינס האט עס געטון, יעצט איז נישט די פשט אונז וועלן מיר דעם אייבערשטן ער זאל יא זיין דער קעניג פון די וועלט צו נישט, דער אייבערשטער לאכט פון דיר, וועי ביפאר ס'איז נאך געווען אין די מחשבה קדימה, מ'זאל באשאפן א מענטש, איז שוין דער אייבערשטער געווען מלך על כל העולם, אזוי זאגט מען דארטן, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ווי די ספרים זענען מסביר, פאר ס'נאך געווען דעם ענין פון די מחשבה קדימה פון מאכן א מענטש, נעשה אדם, איז שוין געווען בטרם כל יציר נברא, און דו קענסט דעם אייבערשטן נישט מאכן אויס, אסאך האבן עס געטרייט, טיטוס הרשע האט געוואלט מלחמה האלטן מיטן אייבערשטן, נאך אזאלעכע, זענען אין ערגעץ נישט אנגעקומען, זענען אלע שוין אין דר'ערד, און דער אייבערשטער איז מלך חי וקיים. נאר וואס הייסט מען וועהלט פארן אייבערשטן? מען וועהלט צו דער אייבערשטער זאל זיין דיין באשעפער צו נישט, דעטס אלל. דו קענסט זאגן דער אייבערשטער איז א באשעפער, פיין, נאו פראבלעם, אבער איך וועל גיין ווייטער ואני בשרירות לבי אלך. דאס הייסט מען וועהלט פארן אייבערשטן. מען וועהלט צו דו ווילסט דאס יאר מקבל זיין אויף דיר די מלכות אלוקית און און דעם עול התורה און דעם עול המצוות און אזוי ווייטער. איז טאמער האט מען שכל וועהלט מען. און מען ווארפט זיך אונטער אונטערן אייבערשטן. יעצט די זעלבע זאך וואס דא איז געשעהן איז דא די קאנדידאטן ס'איז נישט ממש די זעלבע ווייל די קאנדידאטן ווען מען וועלט נישט פאר זיי זענען זיי אויס קאנדידאטן. דער אייבערשטער איז היה הווה ויהיה צו דו וועלסט פאר'ן צו דו וועלסט נישט פאר'ן ס'איז נאר א חילוק צו דיין נשמה עט זיין. ווי מען זאגט אויפגעלאכטן דאס יאר, און פון דעם יאר זאל זיך ציען נאך א יאר, און אזוי ווייטער. אבער בעיסיקלי די זעלבע גייט דער אייבישטער ארום, די משל פון תניא מלך בשדה, וואס עפעס גייט דער אייבישטער אויפן פעלד? ער גייט קעמפעינען! דער אייבישטער זאגט, רבותי, איך בין דא, קומטס טרעפטס מיך און וועלטס פאר מיר. יעצט, וואויל איז דעם ווער ס'האט געוואוט פארן אייבישטן היי יאר, זייער אסאך מענטשן האבן מיך אנגעקאלט, איך זאג אייך דער אמת, עטליכע פרויען האבן מיך אויך אנגעקאלט, הרב ראזענבערג, אונז גיימער אנהייבן צו האלטן טהרת המשפחה אזוי ווי עס דארף צו זיין, מיר האמער נעגלעקטעד דעם גאנצן ענין, איר האט אנגעהויבן מיט פֿינף טעג און מיט זיבן טעג הפסק טהרה, איך האב נאכנישט אנגעהויבן גראדע, איך האב עס נאר געטאטשט אויפן שפיץ גאפל, איך גיי נאך רעדן די וואך וועגן דעם מערצעשעם, איך ווייס נישט ווען כ'וועל מאכן דעם נעקסטן שיעור און נאך נעקסטעס מאל, ווייל איך האב שוין געטראפן רבנים וואס האבן אנגעקאלט, איר מאכט א טעות, איר ציילט נישט גוט. זאג איך פאר יענעם רב, הלוואי ווען איך מאך א טעות, אבער איך האב מורא אז איר מאכט דעם טעות. ווען איך האב געענדיגט מיט זיי האבן זיי געזען אז זיי האבן געמאכט דעם טעות און נישט איך. ס'איז א מורא'דיגער שווערער חשבון, אין מאטעמאטיק ס'איז נישט יעדער געווען באקאנט, און ס'איז אביסל א שווערער חשבון, און ווער ס'קען עס נישט זאל גיין צו א רב וואס ער האט מיטן א שייכות, ער זאל עס אים אויסשטעלן יעדן חודש, ווייל אויב מיינט עטץ אז חמשה ימי טומאה און שבעה נקיים איז א פראבלעם, ווארטס ווען אונז גיימער צוקומען. צו אסאך א שווערערן חשבון וואס דאס הייסט חשש וועסטעס. יעצט לפני הוועסט דא א באקאנטע נודע ביהודה אז פרישה לפני הוועסט איז מן התורה. ס'איז א לאנגע אריכות איך וועל נאך רעדן דערפון אבער ס'איז נישט אויף יעצט. דא רעדט מען יעצט פון וועלן דא רעדט מען נישט פון קיין וועסטעס. און זיי האבן אנגעקאלט פרויען ס'האט מען נישט געוויסט. אסאך האבן געפרעגט צו וועלכן רב זיי זאלן גיין צו וועם זיי זאלן זיין קאנעקטעד. כ'האב זיי געזאגט אזוי. באמת ס'איז זייער שווער צו זאגן פאר וועלכן רב צו גיין פרעגן שאלות, ווייל אנפארטשענעטלי, די גמרא ברענגט דארטן אז רבי גמליאל האט געזאגט, שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם, דו מיינסט דו גייסט ווערן יעצט א גאנצער הער? איך געב דיר אז זאלסט זיין א קנעכט. יעצט צו פארשטיין וואס דאס הייסט עבדות אני נותן לכם, נישט שררה אני נותן לכם, וויל איך דא רעדן פון א גמרא, די גמרא ברענגט אין מסכת הוריות דף י עמוד א', די גמרא וויל דארטן זאגן ווי גרויס די חזל האבן געקענט אלע זאכן, אלע נאטורליכע זאכן, זאגט ער אזוי די גמרא, כי הא דרבי גמליאל ורבי שיע הוו אזלי בספינה, רבי גמליאל מיט רבי שיע'ן זענען געגאנגען מיט א שיף, בהדי דרבי גמליאל, רבי גמליאל האט מיט זיך מיטגעברענגט הוה פיתא, ער האט געהאט ברויט. בהדי ר' יהושע הוה פיתא וסולתא, געברענגט ברויט און נאך זעמל מעהל, דאס איז סולת וואס מען לערנט די וואך אין חומש, שלים האט זיך גענדיגט פיתיה דר' גמליאל ער האט אויפגעגעסן ס' ברויט, סמך האט ער זיך פארלאזט אסולתיה דר' יהושע אויפן סולת פון ר' יהושע, אמר ליה האט ער אים געזאגט מי הוה ידעת דהוה לן עכובא כולי האי דאייתית סולתא וויאזוי האסטו געוואוסט? פרעגט ר' גמליאל דעם רב שיע'ן ווי אזוי האסטו געוויסט אז מ'דארף מיטברענגען ביידע סיי פיתא ברויט און סיי סולתא און סיי זעמל מעהל, אמר ליה האט ער אים געזאגט כוכב אחד ס'דא איין שטערן לשבעים שנה עולה ס'גייט ארויף איינמאל אין זיבעציג יאר ומתעה און ס'טוט פארבלאנדזשען את הספנים די שיפ'ס קאפיטאנען ממילא פארלירן זיי דעם שוואונג ווי זיי פארן. ואמרתי, האב איך געזאגט, שמא יעלה טאמער ס'וועט ארויפקומען, ויתעה אותנו וועט עס אונז אויכעט מאכן פארבלאנדזשען. ממילא האב איך מיטגעברענגט מער צו עסן. אמר ליה, האט ער אים צוריק געענטפערט, כל כך בידך ואתה עולה בספינה, דו קענסט דאך אזוי גוט אלע אסטראנאמי און דו דארפסט גיין דא מיט א שיף? ס'איז נישט צו פארשטיין, קען זיין ער איז געפארן מאכן פרנסה אדער וואס. האט ער אים געענפערט, אמר ליה האט ער אים צוריק געענפערט עד שאתה תמה עלי, דו וואונדערסט דיך אויף מיר, תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה, וואונדער דיך אויף די צוויי תלמידים וואס דו האסט אויף די יבשה, ר' אלעזר חסמא ור' יוחנן בן גודגדא, שיודעים זיי קענען לשער משער זיין כמה טיפות יש בים, וויפיל טראפן ס'איז דא אין ים, ואין להם פת לאכול, זיי האבן נישט קיין ברויט צו עסן ולא בגד ללבוש, נישט קיין קליידער אנצוטון. נתן דעתו להושיבם בראש, האט ער געקלערט זיי צו מאכן א ראש ישיבה אדער וואס, א פאראויס א פארלויפער, כשעלה ווען ער איז ארויף געקומען אויף די יבשה שלח להם האט ער זיי געשיקט צו רופן ולא באו זענען זיי נישט געקומען, חזר ושלח האט ער נאך אמאל געשיקט ובאו זענען זיי געקומען, אמר להם האט ער זיי געזאגט כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, עטס מיינטס אוודאי איך גיי ענק געבן צו זיין א הערשאפט א גרויסער רב א רבי, עבדות אני נותן לכם. איך געב ענק זאלט זיין א קנעכט פאר כלל ישראל, שנאמר וואס ס'שטייט וידברו אליו לאמור אם היום תהיה עבד לעם הזה, דאס מיינט אז ווען מען שטעלט ארויף א רבי'ן צו כדומה איז ער מיינט אז מען געט אים עפעס א שררה א הערשאפט, נע מען געט אים ער זאל זיין א שקלאף, יעדער מענטש וועט זיך קומען אויסרעדן די הארץ, צו יעדן קאפ-ווייטאג און יעדן צאן-ווייטאג, און מען דארף טאלערירן, אזוי ווי דער פסוק זאגט דארטן, רש"י ברענגט, איך האב דיך געשטעלט זאלסט וויסן אז די אידן זענען טרחנים, סרבנים, זענען מטריח די רבנים זייערע און די פירער זייערע, און זיי פאלגן נישט, זאלסטו וויסן, מען מוז דאס אלעס טאלערירן. יעצט מען דערציילט אזוי ווי ר' יהושע לייב דיסקין אין ארץ ישראל האט אויך געקענט קוקן אויף א בוים אויף א סעקונדע און ער האט געזאגט פונקטליך וויפיל בלעטער ס'איז דא, ס'איז דא איינער וואס ער דרייט זיך ארום דא בלייך ער קען געבן א קוק אויף א דאלער א סעקונדע און ער געדענקט אלע נאמבערס, יעצט א תלמיד האט געפרעגט ר' יהושע לייב פון וואו ווייס איך אז דער רבי זאגט אמת איך קען דאך נישט גיין ציילן אלע בלעטער פון בוים, זאגט ער איך וועל אוועק גיין נעם אראפ אפאר און איך וועל צוריק קומען און איך וועל דיר זאגן פונקטליך וויפיל ס'איז דא יעצט. יעצט צו דאס ס'איז אן ענין פון רוח הקודש, צו דאס איז סתם א פאטאגרעפיק מעמארי, וואטעווער איט איז, איז דאך אירעלעווענט. אבער אונזערע הייליגע תנאים און אמוראים האבן געהאט אזעלכע געוואלדיגע מתנות פונעם אייבערשטן, וואס זייער קאפ האט געקענט משיג זיין זאכן וואס אונז קען מען אפילו נישט פארשטיין וויאזוי זיי האבן עס געקענט משיג זיין. אויסער דעם האבן זיי געהאט נאך רוח הקודש אויכעט, און אויסער דעם האבן זיי געהאט קדושה, שטייט וישלח אברהם את ידו, ער האט געמוזט אוועקשיקן זיין הענט, ווייל דער אמת ס'איז געווען דעם אייבערשטנ'ס רצון דאך דעם מ'זאל נישט שעכטן יצחק, נאר ס'איז געווען א נסיון פאר אברהם, במילא האט זיין האנט נישט געוואלט עס טון, איז וישלח אברהם את ידו, ער האט געמוזט אוועקשיקן זיין האנט. ווייל אז דער אייבערשטער זאגט מוז מען עס טון, ווייל די צדיקים זענען אזוי אויסגעארבעט אז וואס זיי טוען, דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל זאלן. טון. סא, יעצט לאמיר צוריק גיין צום שיעור. די רבנים האבן אויף זיך נישט מקבל געווען דאס, זיי האבן אפילו נישט מקבל געווען דעם עול מלכות שמים אויך נישט. והא ראיה, אונז האמיר מער רבנים וואס האבן געטאטשט די אייגענע קינדער, ווי אונז האמיר בעלי בתים וואס האבן דאס געטון. סא, דאס איז א מורא'דיגער אומגליק פון די רבנים, אז דו קומסט אריין, ער טוט דיר א גאנצע טובה אז ער ענטפערט דיר, און אפילו אין די בעזעמס, וואס איז דא דיין ביזנעס ווי זיך מען קומט אריין, דעי דאונט דא די דזשאב דעט דעי שוד בי דואינג, דעי דאונט פעט דעם יונגערמאן אן די בעק און זאגן קודם ברוך השם אז דו האלטסט הלכות נידה, ווייל ביי אונז האט מען דיך מסביר געווען אז דאס מוז מען האלטן, מען מוז דאך אויך האלטן אז מען טאר נישט טאטשן א מיידל, מען טאר נישט טאטשן א מיידל נאך צוועלף יאר, מען טאר נישט טאטשן אן אייגן קינד, און די רבנים האבן דאס נישט מקבל געווען, דאס האבן זיי מבטל געווען פון תורת משה, סאו אז איר פרעגט צו וועם מען זאל גיין זאג איך איך קען דיר אויף דעם נישט ענטפערן. ווייל איך פרעג נישט היינט קיין שאלות, און איך אליינס פלעג פסק'ענען שאלות, כ'האב דורכגענומען דעם אינגערמאן, היינט טו איך שוין דאס נישט, ווייל קודם האב איך נישט די צייט, איך בין נישט אייביג דא, און איך קען שוין נישט די היינטיגע אינגעלייט עניוועי, ס'איז נישט מיין עידזש. איז מען דארף נעמען, זיין קאנעקטעד צו א יונגערמאן, וואס ווען מען קומט אריין, זאל ער דיך קענען, נישט חלילה דיין ווייב, ווייל אויב נישט וועט ער זי בועל זיין, ער וועט דיר מאכן מיט איר א קינד, זיין קאנעקטעד צו דעם רב, צו דעם דיין, און דעמאלטס וועסטו קענען גוט פארן. סוף כל סוף דארפסט נאר קומען איין מאל א חודש אויף איינצושטעלן די וסתות. אויסער אז די פרוי האט פראבלעמען מוז מען קומען אפאר מאל ווייל מען דארף טוישן דעם זמן פון הפסק טהרה, די טאג, און אזוי ווייטער. אבער למעשה ס'איז נישט אזא גרויסע דזשאב באט יו העוו טו העוו סאמבאדי פערסאנעלייזד. ווייל טאמער ביסטו א אדם מן השוק, האט ער דיך אין דר'ערד, מיט דיין ווייב אין דר'ערד, מיט דיינע קינדער אין דר'ערד, מיט די גאנצע תורה אין דר'ערד. אזוי זענען זיי. זיי האבן נישט קיין געפיל. איינער וואס ער געט זיי גרויס געלט, פאר דעם דארפן זיי דאך נישט האבן קיין פראבלעם צו פסק'נען, ווייל יענער קומט דאך נישט פרעגן. שטייט ביי די אלע מגלה עריות אין פרשת אחרי און קדושים דמיהם בם. דאס געלט ליגט ביי זיי. ער געט עניוועי דעם רב דאס געלט צו ער פסק'נט אים יא צו ער פסק'נט. אים נישט. כ'האב אמאל געזעהן ווי א רב פלאגט זיך זייער שטארק צו מתיר זיין עפעס א אינגערמאן, ס'הייסט א בדיקה, און איך האב געזאגט דעם רב ס'איז ס'איז הונדערט פראצענט פסול, ס'איז ס'איז מן התורה איז עס פסול, ס'איז געהעריג דם, ס'איז א בדיקה, ס'איז א עד הבדוק, מען קען עס נישט מתיר זיין, ער מוטשעט זיך, ער מוטשעט זיך, לסוף קומט ער ארויס ס'איז מותר, פרעג איך אים דו ביסט משוגע, דו ביסט צודרייט, קום צו יעדן רב וועט ער דיר זאגן אז דאס איז נישט גוט געפסק'נט. זאגט ער דער איז א איד וואס געט מיר יעדעס יאר טויזענט דאלער צום דינער און איך מוז פאר אים ווי מען זאגט גאו אוט אוו מיי וועי, זאג איך אים יא אויב אזוי וואס האסטו זיך געדארפט פלאגן צען מינוט, האסט דאך געקענט גראד זאגן ס'איז גוט, זאגט ער יא דו ביסט דא געזעסן פאר דיר האב איך מורא, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, א גביר קען טון וואס ער וויל, ער קען איבערדרייען א בית מדרש, ער קען ווערן א רב אויף די מצה בעיקערי, ער קען טאטשען זיין אייגענע שניר, און קיינער וועט אים גארנישט זאגן ווייל ער געט די געלט. זעהט זיך אויס אז ביי מראות רעכנט מען זיך אויך מיט. ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. דער רב האט שטארק מורא אז דער אינגערמאן זאל אים נישט איבערלאזן ווייל ער געט אים אפאר טאלער, און ממילא פסק'נט ער צו זיין פעיווער. ס'איז געווען. דער אלטער רב ביק, נישט אברהם שיע העשל, דער ווייסט דאך אפילו דאס אויך נישט צו זאגן, אבער דער טאטע זיינער פלעגט זאגן, מען האט אים געפרעגט אויפן טעלעפאן מראות, פלעגט ער זאגן, אה, ס'זעט אזוי אויס, ס'זעט אזוי אויס, יא, ס'איז כשר. פארשטייסט? דערפאר, פאר ער איז געווען א וויי יו גיי, האט ער געהאט דעם היימישן עולם זאלן אים פרעגן שאלות, ווייל אז אלעס איז מותר איז דאך גוט. די לצים זאגן, ביי רב חזקל ראטה איז דא א רעקארדינג. זאגט אזוי, דער דיין איז יעצט נישט אינדערהיים אדער ער קען נישט קומען צום טעלעפאן, נאר די שאלה וואס איר פרעגט, ס'איז נישט רויט, ס'איז מותר לכתחילה, און שוין. סאו ס'האט זיך געמאכט א מאוומענט, דער עולם האלט ביים האלטן טהרה מער ווי עס דארף צו זיין, און דאס אלעס איז געקומען פון די הייליגע טעג וואס מ'האט זיך געפילט נאנט צום אייבערשטן, און מ'וויל זיך צוריקקערן צו אים. סאו די וואלן זעען אויס פונקט אזוי ווי ס'האט אויסגעזען דא, נאר דא זענען די קענדידעיטס געגאנגען אנדערטהאלבן יאר ארום פראקלאמירן, און דער אייבישטער געבט אונז נאר חודש אלול, און אויך די עשרת ימי תשובה. יעצט, איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, עטס האטס געזען אז די לעצטע, כ'ווייס, פאר חדשים איז מען ארויסגעקומען מיט שמוץ אויף יעדן, מ'איז ארויסגעקומען אויף קלינטאן שמוץ, מ'איז ארויסגעקומען אויף אולד מעקדאנעלד, טראמפ, שמוץ, די זעלבע טוט דער בעל דבר ווען דער אייבערשטער גייט ארום אין חודש אלול און ער זאגט וועלטס פאר מיר, ער גיבט אריין אזאלכע מינות און כפירה געדאנקען פארן מענטש, דא האט ער פארלוירן א קינד, דא האט ער פארלוירן געלט, דא האט ער פארלוירן דאס, דא האט ער פארלוירן יענץ, און ער הייבט אים אן צו זאגן, אה, שוא עבוד אלוקים, מה בצע כי שמרנו את משמרתו, עטס געדענקטס די תורה? די נשא תורה פונעם הייליגן רעבן די רשעי הדור זאגן, וואס האב מיר אונז אז אונז דינמער דעם אייבערשטן, אז אונז היט מיר אפ זיין אפהיטונג, ס'איז אלץ פאלש צו דינען דעם אייבערשטן, ושוא עבוד אלוקים. די זעלבע זאך געשעהט ווען א איד באקומט א הרהור תשובה, איז דער סמך מם הייבט אן גראד מיט זיינע זאכן, קומט גראד דער בעל דבר און רעדט אים איין, ס'איז נישט געווען אזא גוט יאר פאר דיר, און דער אייבערשטער קוקט נישט אזוי אויף דיר, און דיינע תפילות האבן נישט געהאלפן, דאס זאגט דער נביא דארטן. אז דאס האבן די רשעי הדור געזאגט, און דער רבי האט געשריבן א גאנצע ספר אויף דעם על הגאולה ועל התמורה, און ס'איז ידוע אז קיין שום מענטש גייט נישט דורך קיין שום זאך ווען נישט דאס וואס דער אייבערשטער פירט אים צו ער זאל עס דורך גיין, און אויב דאס איז דיין תיקון הנפש, וואס נישט אייביג וועסט עס פארשטיין, אויב דאס איז דיין תיקון הנפש וועט דאס מוזן ווערן געטון, און אז מ'דארף עס דורך גיין דארף מען עס אננעמען מיט ליבשאפט. דער שומר אמונים האט א גאנצן פרק וואס ער זאגט אז ווען עס קומט אויף א מענטש דינים מיט יסורים זאל ער זאגן רבונו של עולם איך בין עס מקבל באהבה, זאגט ער ווייל טאמער נישט, טאמער איז מען נאך בועט אין די יסורים איז זייער שווער ווייל ס'טוט גארנישט אויף, דא ליידסטו יסורים און ס'טוט דיר גארנישט אויף, און דאס דארף דער מענטש וויסן, דו ביסט נישט קיין חכם, דו ווייסט נישט וואס טוט זיך. דו ווייסט נישט וואס טוט זיך אפילו אין דער פאבריק וואו דו ארבעטסט, כל שכן נאך ווי דער אייבערשטער פירט זיין מלוכה, און אז דו האסט דיך אונטערגענומען אז דו'סט זיין וואויל זאלסט עס האלטן, און אז דו האסט נישט געהאט קיין צייט דיך אונטערצונעמען, קען מען נאך ביז חנוכה זאגן די ספרים הקדושים, און נאך די גמר חתימה ווארט מען ביז חנוכה, קענסט דיך אונטערנעמען און זעץ דיך לערנען חק, זאג דעם חק יעדע וואך, זיי מעביר סדרה, טו א קלייניקייט פארן אייבערשטן. פתחו לי פתח כחודו של מחט. עפן אויף א קלייניקייט פארן אייבערשטן. ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אולם איז א זאל, דער אייבערשטער זאגט פאר א בחור, לאז דיך אריין אביסל אין תורה, זיי מעביר סדרה, ס'איז שנים מקרא ואחד תרגום, וועט דיר דער אייבערשטער אויך געבן. אז דו'סט האבן א פאר, ס'וועט זיין שנים, דער אייבערשטער וועט דיר געבן א זיווג. פארוואס גראמט מען ביי א חתונה? פארוואס איז יעדעס ווארט געדאפלט? מען זאגט למשל לאמיר מסכים זיין אלע ס'זאל גיין טאנצן די חתן מיט די כלה, אלעס איז געדאפלט ווייל ס'איז א חתונה, ס'איז אלעס דאפלט, ס'איז א מאן מיט א פרוי. ווער ס'וועט זאגן שנים מקרא ואחד תרגום וועט עס זיכער העלפן אז דער אייבערשטער וועט אים שיקן א זיווג הגון. דער ענין פון שנים מקרא ואחד תרגום איז אזויווי בין איש לאשתו. ס'איז אזוי ווי צווישן א מאן און א פרוי, קודם איז עס שניי מקרא, מען זאגט צוויי מאל דעם חומש, איינס פאר זיך און איינס פאר זיין ווייב, און נאכדעם ואחד תרגום, מען דארף אנהייבן צו וויסן וויאזוי צו רעדן מיט א ווייב, און דער אייבערשטער שיקט דיר שוין די מתנה, דאס ווייב, דארפסטו וויסן וויאזוי צו רעדן, און דו דארפסט וויסן וויאזוי צו רעדן צום אייבערשטן. האשה אשר נתתה עמדי, היא נתנה לי מן העץ, ואוכל. ווייל אדם הראשון איז געווען א כפוי בטובה של הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער געבט אים א ווייב, ס'זאל זיין פרו ורבו, זאגט ער פארן אייבערשטן, דו האסט א פראבלעם איך האב געזינדיגט, איך האב נישט געזינדיגט, האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל, גיי צו די פרוי, און כ'האב הנאה אז די פרויען זענען מער נישט מכשיל זייערע מענער מיט איסורי נידות, ס'איז א מורא'דיגע זאך. א פרוי זאגט מיר, אבער כ'האב דאך שוין אפאר קינדער אזוי, זאג איך הער אויס, היסטערי קענסטו נישט צוריק דרייען, וואס דו האסט געטון פאר דעם וועט דיר דער אייבערשטער באצאלן גוטס, און וואס דו האסט געטון שלעכטס וועט ער דיר באצאלן שלעכטס, אבער דאס מיינט נישט אז דו זאלסט ווייטער אנהאלטן. ס'ווערט געברענגט, און מען זאגט ביי פרקי אבות, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, איז דער רמב"ם זאגט, דער אייבערשטער האט געגעבן אסאך תורה און מצוות, אז אפשר איין מצוה אין זיבעציג יאר העסטו טון ווי עס דארף צו זיין, שטעל דיר פאר ביי וואס מען האלט. דאס זאגט דער רמב"ם, דאס איז די טייטש פון לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. איז דאס דארפסטו געדענקען, האסט דריי קינדער וואס זענען בני נידה, פיין נאו פראבלעם, האב יעצט כאטש אפאר וואס זענען נישט, דאס איז הרבה להם תורה ומצוות. יעצט איך מיין דאס נישט צו זאגן א היתר אז מען מעג ברענגען בני נידה, אבער דו ביסט דאך שוין ווי מען זאגט א דערשלאגענער, יו דיד איט. סאו טריי ארויסצוקריכן. אר"י הקדוש האט געמאכט אז מען זאל פאסטן תעניתים און סיגופים, מ'האט שוין גערעדט וועגן דעם, די לעצטעריגע צדיקים האבן דאס מבטל געווען ווייל ס'איז נישט מעגליך. יעצט דער מהרשא ברענגט א גמרא, די גמרא זאגט אז אם עשית חבילות חבילות עבירות, זאלסטו מאכן חבילות חבילות מצוות כנגדם, זאגט דער מהרשא מיט דעם רייסט מען אויס די עבירות, ס'טייטש מען רייסט נישט אויס די עבירות מיט תעניתים און סיגופים, ווייל דאס קען נישט יעדער, ס'איז א זאך וואס נישט יעדער קען דאס באווייזן, אבער צו טון חבילות חבילות מצוות, דאס רייסט אויס די עבירות. איז די פרוי זי עט גיין פרעגן ערליך דעם רב און זי עט זיך פורש זיין פון חיבוק ונישוק ווען מען טאר נישט און פון אריינבאמפן עט זי זיך פורש זיין ווען מען טאר נישט איז עט די ענד אוו די דעי עט זי אפוואשן די אלע עבירות איי עס פעלט אויס תעניתים און סיגופים דאס עט שוין דער אייבערשטער מאכן אויף אן איידלען אופן וואס א מענטש קען עס דורך מאכן. קימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם דאס וואס מען האט זיך אונטער גענומען זאל מען ווייטער אנהאלטן און דער אייבערשטער זאל העלפן יעדן איינעם א גוט געבענטשט יאר שוין. ס'איז היינט מיטוואך אינדערפרי, מען ווייסט שוין די רוזולטאטן אז אולד מעקדאנעלד טראמפ האט געווינען און די מכשפה, די רשענטע, די וואס איז געווען ביזי מיט אלע אראבער, אונטערצוברענגען מדינת ישראל און זי האט אויך געוואלט אונטערברענגען אמעריקע. כ'האב אמאל געליינט א לאנג ארטיקל אז די אלע רייכע אין אמעריקע האבן דאך נישט געוואוסט ווער ס'וועט געווינען צו די רוס צו אמעריקע, איך מיין מ'האט זיך דאך געשלאגן א קאלד וואר זיבעציג יאר, האבן זיי אלע געהאט ביליאנס אוו דאלערס אינוועסטעד, סאו אפילו זיי האבן ארויסגעגעבן די נאמען פון די באנק וואס די גבירים אין אמעריקע האבן געגרינדעט, אזוי אז זיי האט מען מודיע זיין אפאר וואכן פריער, און זיי האבן געגעבן א לויף אויף רוסלאנד און דארט האבן זאלן האבן א סעיף העווען מיט זייער געלט. זיך אויסלערן איין זאך, מענטשן וואס האבן געלט די האבן. אין די גאנצע וועלט א בעיס, און דעיס איז וואס דא איז געשעהן די גאנצע צייט, דעי קלינטאן האט נישט געוואוסט ווער ס'וועט זיין שטערקער אמעריקע צו די רוס צו אנדערע, האט קודם האט זי צוגעמאכט מיט אלע לענדער א פאקט, זי האט יעדן באגאסן מיט ביליאנס אוו דאללערס, למשל טשיינע, טשיינע געט ארויס א פראדאקט וואס נאכדעם וואס ס'ווערט פארקויפט אינעם סטאר אטאמאטיש ווייזט די פראדאקט אויפצוהערן צו ארבעטן, אזאלכע שמאטעס אז ס'נישט דא דאס גלייכן, און אמעריקע נעמט פון זיי אריין, אבער זיי פון אונז נעמען גארנישט. ממילא איז נישט דא קיין באלאנס אוו טרעיד. פארוואס? אז זי האט עס ערלעדיגט ווייל צום פאליטיקס האט דעיס אויסגעשטאנען בעסער אז מ'האט געגעבן פאר איר פאונדעישן געלט. ס'דא א יש אומרים, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, אז היטלער האט באקומען פון פרעזידענט רוזעוועלט אז ער קען אוועקלויפן פון די בונקער אין בערלין קען ער לויפן אויף סאוט אמעריקע, און יש אומרים אז ער האט דארט אפילו חתונה געהאט און ער האט קינדער, און דאס אלץ געווען. ווייל זיי האבן נישט געוואלט אויסבלוטיגן נאך סאלדאטן און נאך סאלדאטן און נאך סאלדאטן, האבן זיי געמאכט מיטן א דיעל לויף אוועק, טשעינדזש אוו איידענטיטי און קיינער וועט נישט וויסן ווער דו ביסט. דארט איז דא אין סאוט אמעריקע איז דא א גאנצע שטאט וואס אלע דייטשע עס עס האבן זיך דארט באזעצט נאך פאר היטלערן ווען זיי האבן שוין געזען אז די מלחמה גייט נישט זייער וועג. דאס איז ערגעץ אין ארגענטינא. ס'לעבן תל אביב, לויט ווי זלמן לייב פיליפ מיינט דאס איז לעבן תל אביב. יא, שטותים ובהמה. עניוועי, לאמיר ווייטער גיין דא. דעי גבירים האבן זיך זייער וועג. למשל די גבירים האבן א וועג וויאזוי זיי מאניפיולעיטן טעקסעס אויכעט. זיי האבן אינווענטארי אין אמעריקע. ס'קומט פאר אין טעקס סיזען שיקן זיי עס ארויס. ממילא איז עס נישט דא. און נאכן טעקס סיזען ברענגען זיי עס צוריק. האסט דאך געזען דאנעלד טראמפ האט נישט באצאלט קיין טעקס. ער זאגט מ'האט געמאכט לופהאולס און ער האט עס איינגעהאלטן. קיינער נישט געטריי. איך געדענק איך בין אמאל געווען אין מאנהעטן. איז געווען. איך מיין ס'איז נאך געווען פארטי סעווענט סטריט פאטא, איז געווען א פרעזידענט פון אמעריקע לשעבר, כ'בין נישט זיכער ווער ס'איז געווען, כ'מיין ס'איז געווען דער דער פינאט מען, דער וואס האט געהאט א פינאט פארם, און ער איז געקומען דארט קויפן, און האט עס געלאזט שיפן צו זיין האום טאון, האט מען אים געפרעגט קענסט דאך עס מיטנעמען, זאגט ער ניין ער שפארט זיך איין עפעס דרײַ צו פֿיר פראצענט טעקס, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר, קיינער נישט געטריי, עוועריבאדי איז היער טו מעיק א באק און טו ריפ אףף. יעצט איך וויל געבן בכלל א שטיקל אינסטראקשן מען זאל פארשטיין. גיין צו די וואוטס מוז מען גיין, ווייל טאמער נישט עס קומט אריין אזא לינקע שטיוול ווי דעי מכשפה ווי דעי מיסיס קלינטאן וואלט דאך געווען אן אומגליק. נאר וואס אין די פרעזידענטשעל וואוטס מאכן מיר אונז נישט אויס קיין גרויסע זאך, אונז זעמער אנדערטהאלבן פראצענט פון אמעריקע נישט מער. סאו ווי קען נעווער פוט אין א פרעזידענט וואס אונז וויל מיר, אבער אויף די לאקעל מוז מען גיין ווייל זיי געבן פראגרעמס מיט אלעם. יעצט ס'דא א פראבלעם טאמער זי קומט אפיציעל, זי אדער ער, און הייבט אן איך על די געי און איך על דאס אדורך לאזן און איך האלט אז דאס דארף זיין, דעמאלטס טוסטו א גרויסע פארברעך אז דו גייסט ווייל דו ביסט א שותף מיט דעם.

וואס דער גוי טוט ביי זיך, מען האט געברענגט נאך אזוינע אז ער האט זיך געטאטשט, דער טראמפ, מען האט נאך אזוינע, איך וויל ענק פרעגן א שאלה, אז יעדער רב טאטשט די אייגענע טעכטער, נאכאמאל, יעדער רב טאטשט, קוק אהער, די וואך איז געווען א שידוך, פאפא-רב'ס א זון, ער הייסט מאיר, ער האט זיך משדך געווען מיט מאגלעניצער רבין, דער באקאנטער חזר, א חזר וואס האט מטמא געווען גאנץ בארא פארק מיט מונקאטש, ער הייסט בערל אשכנזי. און האט זיך משדך געווען יעצט מיטן פאפא רבינ'ס זון. יעצט איך הייב אן צו טראכטן, קען זיין ער האט א טאכטער וואס ער האט אויך געטאטשט, און קען זיין אז ביי מאיר גרינוואלד פאפא רבינ'ס זון איז דאס נישט קיין עוולה, קען קיינמאל נישט וויסן היינט. אבער יהיה איך שיהיה אז יענער זינדיגט, וואס קענסטו טון? אונז האמער רבנים וואס האבן געזינדיגט מיט טעכטער, אונז האמער רבנים וואס האבן אנגעמאכט ממזרים, מ'האמער אלעס. די שענסטע נעמען אין די הו איז הו, סיי אין אמעריקע סיי אין ארץ ישראל, האסט געוואלט אז דאנעלד טראמפ זאל נישט טאטשן א מיידל? אונז פארלאנג מיר דאס נישט פון אים, ער גייט זיין פרעזידענט פון אמעריקע, ער זאל ארויסקוקן לטובת אונזער פרידאם, דעטס וואט היס דזשאב איז, און דאס איז וואס איך וויל מסביר זיין, ווייל דער עולם ווינדערט זיך, איך האב געזאגט מען זאל וועלן טראמפ, און טראמפ האט אויך סוף כל סוף געזאגט וועגן די געי, איז אבער אריינגעקומען זייער שטארק אקעגן. ער האט געזען ס'גייט נישט האט ער אנגעהויבן צו דרייען. דאס הייסט נישט כותבין כתובה לזכר. דאס מיינט מיט כאפן א זכר און א זכר און זיי זיך צאמפארן און זיי מאכן משכב זכר אזוי ווי ס'ווערט געטון אין אונזערע אלע מקוואות און אין אונזערע אלע שילן. סאו פארוואס זאל איך וועלן אז טראמפ זאל זיין ערליכערער פון אונז? יעצט איך זאג עס נישט אלץ ווייל איך וויל אים ווי מ'זאגט. ריינוואשן, איך זאג עס נאר פאר דעם אז איך וויל דער עולם זאל אנהייבן צו פארשטיין, יעצט אז ס'קומט דא די לאוקעל אסעמבלימען מיט די אלע חברה שטעלן זיך אויף לכתחילה, זיי זאגן זיי גייען מאכן משכב זכר און זיי גייען עס ליגלייזן און זיי גייען זאגן ס'איז גאר א מצוה און מותר לכתחילה, מיט די טארסטו נישט האבן קיין שייכות, ווייל בעיסיקלי ער פארקויפט דיר גארנישט נאר די מניוולת. און עטס קענטס זען אז אין ארץ ישראל האט די רבי די עיריות כאטשיג ער האט געשריגן ס'איז יהרג ואל יעבור צו גיין צו די בחירות די עיריות האט ער מתיר געווען, פאר דעם טעם ווייל זיי זענען נישט דא מורד צו זיין באומות, זיי זענען צו צוטיילן די לאקעל קעש מיט אלעם וואס קומט אריין, געבן לאנד, געבן תלמוד תורה'ס און אזוי ווייטער, ס'איז אן אנדערע ווערטשאפט. דער עולם האט געשריבן, איך האב געשריגן אז טראמפ איז מער ערליכער, איך האב קיינמאל נישט געזאגט ער איז ערליך, הער אויס אז איך טראסט נישט קיין רב, שלמה מיכאל מאיר, זיצט מיט מיידלעך אגאנצן טאג און איך האלט אז ער זינדיגט מיט זיי, דאס איז די גרויסע צדקה. ר' מאיר בעל הנס, נו, פארוואס זאל איך האלטן אז טראמפ וואס ער זיצט מיט ביליאנס אוו דאלערס און ער האט אזויפיל סעקרעטעריס מיט אלעם, זאל איך האלטן אז ער וועט זיין ערליכער? אז איך פארלאנג עס נישט פון שלמה מיכאל מאיר, איך פארלאנג עס נישט פון קיינעם. אונז ווייסן מיר וואס ס'געשעהט, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א ראש השנה יום כיפור מ'זאל עס נישט נאכאמאל טוהן. אבער מיך אליינס, יעצט איז דאך אינגאנצן דער אכטער נאוועמבער, מ'האט געגרעדזשועיט, כ'ווייס ווען אין דזשוליי און אין אוגוסט און סעפטעמבער האט מען אנגעהויבן צו רופן דזשאבס, זעקס מיידלעך האב איך געבעטן זאלן אוועקגיין פון זייערע דזשאבס און זיי האבן געפאלגט, סאו איך האב א פראבלעם אז טראמפ שטופט זיך אריין אין א מיידל? איך האב א פראבלעם אז אונזערע היימישע אינגעלייט ווייסן נישט וויאזוי זיך צו קאנטראלירן ווען א מיידל זיצט דארט? יעצט צוריקקומען צו די זאך, דער טראמפ האט זיך אויך זיינע שלעכטע היסטערי מיט סעקס, דא האט ער געדאמפט א ווייב מיט קינדער, דא האט ער חתונה געהאט מיט נאך איינע און מיט נאך איינע, דאס איז דער נארמאלער וועג ווי א עם דומה לחמור, דאס איז דער נארמאלער וועג. אבער בנוגע לגבי ארויסגעבן סטעיטמענטס איך גיי מאכן גאנץ אמעריקע זאלן זיין געי, אזוי ווי דער פון אדמת בני חם האט געזאגט, ווי קומסטו דיך בכלל אין דעם צו מישן, נישט וועגן דעם האט מען דיך געוואוט. יעצט וואס לערנט אונז די בחירות? ס'איז דא א פסוק אין חומש אז די מצריים האבן געהארגעט די אידן אז זיי האבן געטענה'ט אז פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. דאס איז א וואוט. א וואוט, דעטס אלל איט איז. א וואוט איז א פאוערפול מעסעדזש. יעצט וואס לערנט אונז די גאנצע וואוט? די וואוט לערנט אונז אז מ'זאל אריינקוקן אז דער אייבישטער פירט די וועלט. און מען האט ברוך השם ערליך געדאווענט ראש השנה יום כיפור, ווייל ווען די קלינטאן קומט אריין וואלט געווען די ענדע פון אמעריקע אונז וואלט מיר געווען אויספארקויפט פאר די גאנצע וועלט פאר שקלאפן, און אין אמעריקע וואלסטו נישט געהאט קיין שום מין רעכטן, דאס איז געווען אזא דיקטאטורישע היטלעריסטישע קאנטיניועישאן און יעדער האט געוואוט פאר איר, ווער האט אריינגעברענגט אינדערהיים היטלערן? נאר די אידן, פארוואס? איינער האט געכאפט אפאר טאלער, כ'העט געוואלט וויסן ווי ער איז יעצט און ווי זיינע טאלער זענען, און דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט, זעמיר נישט ארגענעזירט, אונז וואלט מיר קענט האבן אזא מין דורכפאל אז וואלסט נישט קענט ווען וואוינען אין אמעריקע, און דאס איז וואס דאס ווייזט, ס'ווייזט אז דער אייבישטער איז הממליך מלכים הממליך הממליך מלכים. דער אייבערשטער ממלך מלכים האבן ערליך געדאווענט, ערליכע אידן האבן געזען אז ס'דא צרות האבן זיי געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל נישט קומען אזא צרה נאכאמאל פאר כלל ישראל און ס'איז שוין נישטא קיין כלל ישראל ווען דער אייבערשטער האט געהאט דארטן איך ווייס זיבן אכט ניין צען מיליאן אידן האט ער געקענט מאכן אזא צרה אויף כלל ישראל היינט שוין נישטא קיין זיבן אכט ניין מיליאן אידן אין די גאנצע וועלט עניוועי יעצט מען זעט נאך א מורא'דיגע זאך די בעל מקובלים האבן זיך געקריגט איינער האט געזאגט אזוי איינער אזוי יעצט איך האב געוואלט וויסן וועלכער בעל מקובל איז שוין געשלאפן מיט א פרוי ס'אלץ דר'ערד ליגערס. דער קוק וואס ער האט געזאגט אז ס'עט אזוי און אזוי זיין, כ'האב נישט געוואלט הערן פון אים. ווייל דער קוק האלט אז לעזער בערלאנד האט נישט געטון קיין עוולה. ווען ער האט יא געטון. אה, אזוי זעהן מיר אונז אויס. דאס איז שוין די בעל מקובלים. ס'איז דא א טעיפ, כ'האב עס געלאזט שפילן א יאר צוויי צוריק, ווי א בעל מקובל זאגט פאר א פרוי, ער געהייסן רחל באן, ער האט געזעהן אז מ'עט איינברעכן די ווארלד טרעיד א יאר פארדעם, ער זאגט פאר א פרוי קלאר איך וויל מיט דיר וואוינען, זאגט זי רבי מען טאר דאך נישט איך בין אן אשת איש, צו אז איך זאג דיר די מעגסט מעגסטו, פרעגט זי אים איבער נאכאמאל, פאר ווען זי האט זיך שוין אויסגעטון זי האט זיך שוין געוואלט לייגן מיט אים אין בעט פרעגט זי ביסטו זיכער אז דאס איז וואס מען מעג, זאגט ער זיכער. דעס זענען די בעל מקובלים. סאו קודם העלפט פון זיי האבן פארלוירן, זעט מען דאך אז זיי טויגן נישט, און די אנדערע העלפט וואס זיי האבן געווינען איז עס כסמא בארובה, און אלע זענען חזירים, זיי האבן אונז אראפגעברענגט, זיי האבן אונז איינגערעדט אז זיי זענען עולם אצילות, און פארטיג. און דער עיקר איז, איך זאג אייביג, ווען מען נעמט א מענטש אריין אויף א דזשאב, איז עס אזוי ווי ער לאבט נישט מען זאל צומאכן די טיר אויף, ער האלט נאך זיין פיס דארט, דאנט קלאוז די דאר אן מי, אבער נאכדעם דארף מען באמת אנהייבן צו פראדוצירן, און די זעלבע איז מיט א פרעזידענט, און די זעלבע איז מיט יעדן. וועגן דעם נאך הונדערט טאג פרעגט מען וויאזוי ס'גייט, דארף מען מתפלל זיין פארן אייבערשטן ותטה לב מלכות עלינו לטובה ותגזור עלינו גזירות טובות, די רבנים האבן אינזין איין זאך, מ'זאל געבן געלט, סאו ווער גייט אינזין האבן די גזירות טובות אז מ'זאל אונז געבן? נאר די בעלי בתים! און די זעלבע זאך אויך, די רבנים האבן אינזין וויאזוי מ'קען מאכן א גוטן דזשאב, א נואף דזשאב, און יענעם ארויסדרייען און זיך ארויסדרייען, און וויאזוי מ'קען צוקומען צו די אייגענע טאכטער, איי מין איטס ווערי הארד טו דא סאטש א טינג, באט דערס א לאט אוו פלענינג, און איין רב קאלט אפ דעם אנדערן, וויאזוי ארבעט מען, וויאזוי טוט מען דאס, מען פאלט אריין פער צופאל אין בעט, צו וויאזוי, איטס איטס אנבעליוועבל, קען זיך נישט שפילן מיט איר, קיצלען זי און אלעס, ווייל דעמאלטס וועט מען זאגן ער האט עס געטון במכוון, אזוי טענה'ט ער, ס'איז געווען א מיסטעיק, סאו דער אייבישטער מאכט אז יעדע פיר יאר זאל זיין א וועיק אפ קאל, און מען זאל אנהייבן צו בעטן דעם אייבישטן, מען האט געוועלט יעצט פאר א נייעם פרעזידענט, עס מיינט נאך גארנישט, ער קען זיין א פלאפ, פונקט אזוי ווי אבאמא איז געווען, ער קען זיין א מערדער א רוצח פונקט ווי זיין גאנצע סטעף איז געווען, איינער וועט פרעגן נו שוין אבאמא איז דאך ארויס, ער איז טאקע ארויס אבער ער האט דא אריין געברענגט פון די פאלעסטינער האט ער אריין געברענגט יעדן רוצח, ס'איז געווען אויף די גאווערמענט בלאגס כ'האב עס פארגעלייענט אמאל, מ'האט געמאכט אז אלע רוצ. רוצחים וואס האבן נישט קיין פלאץ דארט און זענען אריינגעקומען דא אן א וויזע א ספעשל וועג אריינצוקומען וואס אבאמא האט ערלעדיגט פאר דעם צו האט מען אריינגעברענגט צוויי א האלב טויזענט ווער ווייסט וויפיל ס'איז שוין היינט דא ס'איז אלץ רוצחים און ער לאט דאס איבער פאר אונז און אונז מיר מוזן מיט דעם קאמפלייען און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. דאס הייסט ער גייט טאקע ארויס אבער ער האט איבערגעלאזט אזא חורבן. און עס קען נאך זיין אז ביז ער וועט איבערלאזן וועט ער נאך מאכן נאך אפאר חורבנות וואס אונז ווייסט מען נאך נישט ווייל ער איז דאך שוין א לעים דאק. מ'דארף אייביג בעטן דעם אייבערשטן, נישט אבאמא העט אונז אויסלייזן, און נישט טראמפ העט אונז אויסלייזן, נאר דער אייבערשטער העט אונז אויסלייזן, און אויף ביזדערווייל בעט מען דעם אייבערשטן מ'זאל האבן אביסל מנוחה מ'זאל קענען דורכגיין דעם גלות.

כל רעדט פון גיין אז מען זאל וועלן און בעיסיקלי פאר אונז איז דאך נישט קיין גרויסע חילוק ווער סאיז ווי סאיז נאר אויף אזוינפיל א חילוק אז דער סקווערער העט מאכן דא אפאר טאלער צו מיסיס קלינטאן העט קענען פארדענען נאך אפאר פון זיינע פארברעכער דעטס אלל איטס אלל אבאוט און קען זיין סאיז שוין געווען אפגעשמועסט מען זאל נחמיה'ן אויכעט פארדענען דעטס אלל וואט דיס איז אלל אבאוט סאיז גארנישט מיט נישט נאר געלט און געלט און סאיז שבת קודש יעצט שטעל דיר פאר מען האט איינגערעדט פאר די בחורים אז ס'איז א מורא'דיגע געוואלדיגע זכי' אז מ'גייט זיין מיטן רעבן אינאיינעם ביי די הייליגע הייליגע הקפות. פיין, זייער פיין. איך וויל פרעגן, און וואס איז מיט די הייליגן הייליגן שבת קודש, מעג מען אויסרופן אזא זאך? די סוף גייט זיין, ס'גייט אראפ אין היסטערי, אז מ'האט אויסגערופן ביים הייליגן הייליגן, איך מיין סארקעסטיקלי, ס'איז א טמא מטמאים, סקווערע רעבין האט מען אויסגערופן שבת קודש אז מ'זאל גיין צו די וואלן צו הילערי קלינטאן, א פרוי, בחורים הערן דאס אויס, פארשטיי נישט די גאנצע זאך, וואט איז גאוינג אן היר. איז דער רבי טאקע אינגאנצן נישט קיין שומר שבת? אמאל האט מיך איינער געפרעגט, וואס טוט דער רבי אינעווענדיג אין דעם צימער אליינס, ער מוז דאך משוגע ווערן ביים דאווענען דארט אליינס, זאג איך אים, ניין, ס'איז דא אין די קליינע גאו קארטס, ער נעמט מיט די גאו קארטס, ער האט אמאל געקענט יעדע קאר, פלעגט זאגן זיין טאטן, איך קען יעדע קאר, איך קוק עס אן אין וועלכע יאר ס'איז, ער האט געהאט די גאו קארטס, ער האט וואס צו טון דארט, דו האסט נאר נישט וואס צו טון. איז למעשה נעמט מען ביי א ציבור און מען רופט עס אויס, און קיינער האט זיך נישט אנגערופן, נו, שבת היום, אנבעליוועבל! אונז מוז מיר אנהייבן צוריק צו שטעלן דאס אידישקייט ווייל די וועי איטס לוקינג נאו אז מען קען דאס אויס רופן דעם שענסטן בית מדרש כ'מיין די רבי איז א שייגעץ אבער האט דאך וואוילע אינגעלייט און קיינער האט נישט מוחה געווען רב פאללאק צו די אנדערע האבן זיך געדארפט אויפשטעלן ברבים זאגן אונז זעמער מוחה פארן חילול שבת. דעטס איט, ווי דאנט וואנט טו היער דיס. און יעצט וואס איך האב שוין לאנג געזאגט דעם מיט דעם אהרן דעם צודרייטן, כ'האב ענק אייביג געזאגט אז מען וויל וועהלן דארף מען פאר ביידע פאליטישאנס זאגן אונז העט מען פאר ענק וועהלן, מען דארף קיינמאל נישט זאגן איך שטעל מיך ארויס פאר איין זייט ווייל יעצט העט עטס האבן יענעם פראבלעם צוצוקומען צו דעם געוועהלטן פרעזידענט וואס עטס האטס געשטויסן און העט עטס מוזן אנקומען צו מיסעס קלינטאן זאל ענק געבן פון די גניבות וואס זי האט צוזאמגעגנבעט אזוינפיל יארן, יו יו פיפל אר פינישד נאו. דער אהרן מיינט אויכעט אז ער איז רב אויף גאנץ אמעריקע, ער האט געוואוט פאר גאנץ אמעריקע, האט ער געמיינט אז ער דארף זיך אריינמישן אין דעם, אהרן, אונז זעמער אזא מתי מספר אז דאס ווארט מתי מספר איז נישט תופס מקום ווי קליין אונז זעמער אין אמעריקע, וויפיל ווייניג מענטשן ס'איז דא, כ'מיין אידן, עספעשעלי אידן שומרי תורה און מצוות. דו דארפסט דיך אריינשטעלן, דו דארפסט ארויסגיין מיט א מלחמה, פשי! ביסט ארויסגעגאנגען? ווי האבן די לייט צו אים געזאגט? געשטעלט. דעמאלטס ביי די פרשה פון בעלז. דיין טאטע האט זיך געשטעלט משטן זיין אונטער א טראק און די טראק איז אוועק געפארן איז ער געבליבן מיט די ערווה אינדרויסן. אזוי האט ער אויסגעזען דעמאלטס. ער גייט ארויס קעגן בעלז. די שוחטים זיי טארן קיינמאל נישט זיין קיין שוחטים. מ'האט אזוי געלאכט פון אים. מ'האט נאך געקוקט ווי אן אלטער איד פון איבער אכציג א בהמה גייט זיך איין. שלאגן מיט בערעלען, בערעלע איז געווען מיט פופציג יאר יונגער דעמאלטס פון דיין טאטן און ער האט געהאט פאוער און דיין טאטע וועט זאגן אין סאטמארע בית מדרש ער וועט זאגן זיינע משוגענע זאכן, ווי איז ער אנגעקומען? ווי איז דיין טאטע אנגעקומען? ווי? עניוועי, יעצט דאס אז בערעלע האט גערעדט אויפן סאטמאר רב און ס'איז זיך אים געקומען א פסק דאס איז קלאר, נאובאדי דיסעגריס וויט דעט, אבער די שוחטים טארן קיינמאל נישט שעכטן פארוואס ווייל די די אחריות האט צעדרייט געמאכט דעם סיגוטער. עניוועי, זאליקא ווי ביסטו אנגעקומען? ווי איז דיין רוח הקודש געווען? דו האסט אויכעט געוואוט פאר דעי קלאב? אלע רעבעס זענען יעצט אנגעמאכט און אנגעזאטלט און אנגעווייטיגט. דעטס איט. מענטשן האבן אנגעהויבן צו זעהן אז ס'טויג נישט. א איד האט מיר געזאגט, רב מנחם איך האב אייך געפאלגט, איך הער פון אייך דברי תורה האב איך אייך געפאלגט. כאטש איך האב געוויסט זיכער אז ער וועט נישט געווינען, דער אולד מעקדאנעלד העד ע פארם דאנעלד טראמפ, זאגט ער איך האב אויך געזאגט מיין ווייב זאל נישט וועהלן פאר מיסעס קלינטאן, זאל וועהלן נאר פאר דאנעלד אולד מעקדאנעלד, און סוף האמער ביידע דאך געפאלגט, און קוק וואס איז געשעהן, איז האט איר דאס געווינען, זאג איך איך האב נישט געווינען, דו כאפסט נישט, איך האב דא גארנישט געווינען, דעי הילערי האט א היסטערי פון צו זיין א רוצח'טע א אומברענגער זי האט געוואלט אומברענגען גאנץ אמעריקע. וועגן דעם די רוסע האט געזאגט זי קומט אריין און איך באמבארדיר אמעריקע מיט אטאמישע באמבעס און יעצט צו דעם נייעם צו דעם אולד מעקדאנעלד דאנעלד טראמפ זאגט זי אונז גיימיר זיך אראפזעצן און צוריק עפענען אונזערע רילעישאנס און מען גייט זעהן אלעס ווי מען זאגט אויסצוגלייכן אויפן בעסטן אופן פאסיבל און דעטס איט זאלסט זיך אויסלערנען אייביג איין זאך א פאליטישן דארף זיין געפאלישט. טאמער איז ער אבער א גוטער ביזנעסמאן, א גוטער ביזנעסמאן איז א פאליטישן, ווייל דאס הייסט א ביזנעסמאן, ער מאכט מיט אלע זיינע קונדן, מאכט ער דיעלס ארויף אראפ, ער ווייסט וויאזוי צו האנדלען, מיט וועם צו האנדלען, ער גייט זיך נישט איינרייסן מיטן רוס, און טשיינע איז אויך צופרידן. יעצט אמעריקע איז געווען אזוי זיכער אז הילערי קלינטאן קומט אריין, אז דער סטאק מארקעט איבער די גאנצע וועלט איז געפאלן מיט צען פופצן פראצענט. גערעכט. פשוט פאר דעם ווי מען זאגט דעי קודנט מעיק פיס אוו מיינד אז א מענטש זאל קומען און בכלל נישט קיין פאליטישן ער ווייסט אפילו נישט וויאזוי אין וואשינגטאן זעהט אויס די ווייט האוז און ער זאל עס איבערנעמען אנבעליוועבל. יעצט אלעס איז לב מלכים ושרים ביד השם אונז דארפ'מיר זייער שטארק מתפלל זיין צום אייבערשטן ווייל באמת כאטשיג אונז מיינ'מיר דאך אז א חתן למעבר בית המלך, און טאמער א אידיש קינד וואס האט זיך מגייר געווען, נישט יעדער נעמט אן איר גיור, אבער לאמיר זאגן אז ס'איז אנגענומען, לאמיר זאגן ער האט אידישע אייניקלעך, אסאך מאל וועגן דעם קען ער אסאך ווייניגער העלפן, פארוואס? ווייל מ'זאגט ליסען, ער ער טוט פאר אידן ווייל ער איז א איד. און דאס קען ארויסברענגען א מורא'דיגע אנטיסעמיטיזמוס אויכעט. וועגן דעם דארף מען פשוט בעטן דעם אייבערשטן ער זאל האלטן די רעכטע האנט, גערעדט. און מען זאל גיין ווייטער. נאר איך וואלט געוואלט יעדער זאל מיך אפקאלן און זאגן צו מען האט אים אראפגענומען פון די פוד סטעמפס און פון די מעדיקעיד. די אלע בלאף וואס סאטמאר האט ענק איינגערעדט, דאס זאג איך ענק. סאטמאר איז אזא בלאף. ס'האט מיר געזאגט א מארעמארישער איד, ער האט געהייסן ר' וואלף גענוט, ער איז געווען א וויזשניצער חסיד, האט מיר געזאגט אזוי, נחום, די מארעמארישע ליגענערס אין סיגוט זענען געווען אזאלעכע ליגענערס, אז ווען איך בין נישט א סיגוטער געבוירענער און כ'האב דארט געלעבט פֿינף און צוואַנציק יאר פון מיין לעבן, זענען אזאלכע ליגנערס געווען אז כ'וואלט געזאגט ס'האט נישט עקזיסטירט אזא שטאט ווי מארעמאריש, ווייל כ'האב זיי געקענט, זענען געווען אזאלכע ליגנערס. און דאס איז סאטמאר, דאס איז ריכטיג מארעמאריש. דאס איז פון איין טייג געקנעטן ווי דער מארעמארישע איד, מ'האט ענק אויסגעפאפט, מ'האט ענק איינגעפאפט, זאלסט גארנישט גלייבן, סאטמאר זאגט דיר א זאך איז עפעס, זאלסטו וויסן ס'איז פארקערט. יעצט מען האפט אז ער וועט מבטל זיין אבאמא קעיר, אבאמא קעיר קאסט זייער אסאך געלט פארן מידל קלעס מענטש, אבער עטץ דאס וואס עטץ האטס וועלפעיר מיט אלע אנדערע זאכן, מיט די מעדיקעיד מיט די זאכן פאר ענק איז נישט קיין חילוק, עטץ פארטס ווייטער זייער גוט. יעצט מען דערציילט אז ס'געווען אמאל איינער האט געשיקט א טעלעגראם פאר עפעס א רעבן אינדערהיים, האט דער רבי געזאגט, יעצט מוז איך אים פועל'ן א ישועה, ווייל אויב נישט איז יענער א מחלל שבת, אזוי איז עס געווען פיקוח נפש. יעצט, דער סקווערער מיט די אלע רבנים וואס האבן אויסגערופן, ס'איז געווען חילול שבת, איז די שאלה איז אז יעצט אז ס'איז נישט געלונגען זייער קענדידעיט, האבן זיי דאך אלע מחלל שבת געווען, און וויאזוי טוט מען תשובה אויף אזא חילול שבת בפרהסיא? נאכדעם איז מען ביזי אז אין ארץ ישראל טוט זיך עפעס א גאנצע מעשה, עס טוט זיך, עס טוט זיך גארנישט, עטץ טוטס אלעס, עס טוט זיך נישט אין ארץ ישראל גארנישט, עטץ זענטס מחלל שבת, עטץ וואוינטס מיט אייערע טעכטער, עטץ שלאפטס מיט ענקערע קינדער, עטץ מאכטס משכב זכר אין אלע מקוואות, עטץ האטס נישט קיין איין טראפ כשר פלייש, חזקל רוט'ס דינאסטיע לאזט זיך אויך אויס, עס איז געווען אלץ טרייפע פלייש, צוויי ברידער האבן זיך געשלאגן, עס איז געבליבן גארנישט פון די גאנצע זאך, און עס וועט בלייבן אן אויסגעבלאזענע איי פון דעם גאנ. פון חזקאל ראטה אפילו מיט זיינע פֿופֿצן בענדער תשובות וואס ער האט ארויסגעגעבן לאכט אויך דער עולם ווייל יעדער ווייסט אז ער האט זיך פארקויפט פאר אביסל טרייפע פלייש. יעצט איך וויל זאגן ס'איז יעצט אריינגעקומען די דרשה פון הילערי זי האט געזאגט זי וועט זאגן א דרשה אירע מענטשן האבן געוויינט מען זעהט אויפן טעלעוויזשן ווי ס'גיסט זיך זיי טרערן זיי האבן נישט געהאלטן אז דאס אז זי וועט פארלירן דאס האט קיינער נישט געהאלטן נאר דאס אז זי וועט אזוי ביטערליך פארלירן די סענעט די קאנגרעס אלעס אלעס דאס איז א מורא'דיגע מפלה. און זיי קענען דאס נישט אראפשמערצן, ס'איז מורא'דיג. יעצט, זי האט געזאגט א דרשה אז אמעריקע איז געשטעלט פאר ווייסע, פאר שווארצע, פאר געי, פאר LGBT. דאס איז איר דרשה. איר הערט? זי האט פארלוירן, זי זיצט שוין איינגעלייגט ווי א מאלפע, זי ווייסט שוין נישט וואס ס'טוט זיך מיט איר, זי וועט אפפייגערן אין אפאר טעג, וואכן, עניוועי, ווייל זי איז דאך נישט געזונט אויך נישט, אדער שיל וויינד אפ אין א האספיטל. איז זי נאך ביזי LGBT און דער אייבישטער זאגט איך וויל עס נישט, סאו עס איז דא יעצט געווען א מחלוקת צווישען א פרוי א מנוול'סטע און מיטן להבדיל און מיטן אייבישטען, דער אייבישטער זאגט איך וויל עס נישט און זי האט געזאגט איך וויל עס יא, יעצט איך וויל ענק זאגן א זאך, ווער האט איר צוגעהאלפן? סאטמאר, עטס ווייסט די עס עס זענען געווען די וואס האבן אויסגעמארדעט זיבן, אַכט, נײַן, צען מיליאָן ייִדן, און, איך ווייס נאָך, מסתּמא דרײַסיק, פֿערציק מיליאָן גויים. למעשׂה, ס. ס. איז סקווער און סאַטמער, די רשעים, זענען צוריק אויפֿגעשטאַנען תּחית-המתים אונטערן אַ פֿרומעם נאָמען, סאַטמער מיט סקווער. ביידע האָבן אויסגערופֿן מע זאָל פֿאַר איר וואָוטן אום שבת-קודש. סקווערער רעבע, קענסט דיר אָנטאָן דעם קאָלפּיק וואָס דו צינדסט מיט דעם חנוכּה-לעכט, דו ביסט אַ מנוול, דו ביסט. א שייגעץ, דער קאלפיק איז מנוולות, דיין חנוכה מנורה איז מנוולות, מיט דיין צינדן חנוכה לעכט איז מנוולות. אלעס וואס דו האסט, כל מה שיש לך און אלעס וואס דו טוסט, מצוות, אלעס איז מנוולות. דו ביסט א מנוול, אן אויסגעשפראכענער, נישט נאר דו נאר אהרן אויך. סאו עטס האטס געבעקט די עס עס. סאטמאר סקווער האבן געבעקט די LGBT לא. זייער גוט. יעצט זאלסטו געדענקען איין זאך. אונז וויל מיר נישט נאך א היטלער'ן און אונז בעט מיר ביים אייבערשטן, ווילאנג אונז זאל מיר שרייען, זאלסטו אראפנעמען די שקצים און נישט אונז. אינדערהיים איז נישט געווען ווער ס'זאל שרייען. יעדער האט מורא געהאט. די עס עס האבן יעדן צוגעזאגט גרויסע זאכן און אלע רבנים זענען געזעסן איינגעלייגט. פאר מיר זאגט מען אויך צו גרויסע זאכן. איך האב יעדן אין דר'ערד. איך בין שוין אן אלטער איד. ס'וועט שוין נישט מאכן קיין חילוק צו כ'וועל שטארבן מיט פינף מיליאן דאלער צו מיט הונדערט מיליאן דאלער, איך פארקויף נישט דעם אייבערשטן, איך זאג ענק נאכאמאל קלאר און דייטליך, מען האלט אין איין סטראשען מיט שיסן, שיס! ווי האט ליפא פרידמאן געזאגט דעמאלטס ווען ס'איז געווען די פרשה פון ר' חזקאל'ע מערץ האט מען אים געזאגט אז ר' חזקאל'ע האט אן הקפדה, האט ער געזאגט הער אויס פאר די זיבעציג וועט ער מיך שוין נישט נעמען, כ'האב דאך שוין אפגעלעבט מיינע יארן, איך האלט שוין אויכעט באלד ביי די זיבעציג, גראדע ר' ליפא איז געשטארבן דעמאלטס וואך ווייל ער האט געטון א רשעות. ער האט טאקע נישט אויסגעלעבט דעמאלטס דעם שבת. אבער רבותי איך וויל ענק זאגן אז עס שטעלן זיך ארויס די צוויי גרויסע סופער פאוער חסידות אין אמעריקע סאטמאר און סקווער ברענגט דאס די עס עס זאל נאכאמאל ווערן געבוירן און נייע גזירות וועט אויף אונז קומען און נאכדעם וועט מען שרייען רבונו של עולם ווי ביסטע און די אלע אלע אלטע אפיקורסים זאגן רבונו של עולם ווי ביסטע געווען דער רבונו של עולם ענטפערט זייער פשוט יעצט ווען איך זוך דיך ביסטו נישט אוועילעבל. סאו ווען דו וועסט מיך זוכן וועל איך זיין נישט עוועילעבל. ס'איז ווערי סימפל. מ'האט געפרעסן חמץ אום פסח. כ'האב אליין געפרעגט דעם וויזעל. אלי וויזעל, ער איז א סיגעטער געבוירענער. סיגעט מארמאראש. זאג מיר, האסטו געגעסן פסח מצה? זאגט ער, יא, אינאיינעם מיט ברויט. ווייל כ'האב געוואלט ווייזן פאר גאט. דאס איז נאך געווען פאר די מלחמה. זאג איך אים, וועסט באמערקן אז די אויווענעס זעען אויס פונקט ווי א מצה אויווען. וועסט באמערקן. דער אייבערשטער האט געזאגט, דו האסט מיר געוואלט ווייזן און מיר זען הי הוא לעפס לעסט לעפס בעסט, מען קען זיך נישט אוועקרוקן פון דעם אייבערשטנ'ס תורה, LGBT איז אסור, דער אייבערשטער זאגט דאס האב איך פיינט, קענסט מיך נישט אויפרעגן, אבער ווען דו טוסט די מינע זנות ווער איך אזוי צו צורעגט אז דו קענסט מיך נאכדעם נישט בארואיגן, קוק וואס האט גענומען דעם אייבערשטן זיך צו בארואיגן, צען מיליאן אידן און פופציג מיליאן גוים. אזויפיל זאגן זיי איז די סטאטיסטיק פון די צווייטע וועלט מלחמה. רבותי הערטס אויף מיט די מעשות, און אונז טומער דעקלערירן אז אהרן טייטלבוים מיט זאליק און די אלע וואס האבן געוועלט פאר איר מיטן סקווערע רעבן זענען א חלק פון די עס עס וואס דער אייבישטער העט חלילה שיקן אויף אונז אויב אונז טומער נישט מוחה זיין. אזויפיל קען מען כאטש טון, מען קען מוחה זיין. רבונו של עולם, אונז זעמער מוחה, אונז האלט מיר נישט פון די אלע זאכן, און אונז האמיר נישט געוואלט פאר איר וועהלן ווייל זי איז אן LGBT, דאס האט נאר אהרן געוואלט ווייל ער זאל קענען אנהאלטן אין זיינע ישיבות און אין די תלמוד תורה'ס, און זי האט אפישעלי געזאגט אז דאס איז וואט שי סטענדס פאר, און ממילא זעמער אונז. הארץ מוחה, און אונז בעט מיר דעם אייבערשטן וועסטו אויסלאזן דיין כעס, אהרן טייטלבוים, די סיגעטער דינאסטיע, די סאקמערע דינאסטיע, זאליקא, און סקווער, זיי זענען די רשעים וואס זענען רעספאנסיבל פאר די אלע זאכן. אום שבת קודש קען זיך אויפשטעלן א איד און אויסקלאפן מען זאל וואוטן פאר אזא שפחה חרופה, אזא שמוציאן, וואס ביי איר זענען די אלע זאכן געווען מותר, פארקערט זי האט דאס געוואלט? אנבעליוועבל! און זי האט געקלערט אזוי צו כאפן וואוטס, אבער זעסטו דער אייבישטער האט א דריי געטאן, און אמת וואלט זי געדארפט געווינען מיט א לענדסלייד, און קוק וואס איז געווארן, איז אויסגעשפילט, אמעריקע איז געשטעלט פאר LGBT, באט אבוויעסלי איטס נאט, ס'איז נישט געשטעלט פאר מיסיס הילערי קלינטאן, ס'איז נישט געשטעלט פאר דיר, ניין ניין, די וועלט איז שוין אויך נישט געשטעלט פאר דיר, גאט וועט דיך אזוי שנעל אראפראמען, ער האט נאר געוואלט זען צו ס'וועט זיין מענטשן וואס וועלן זיך שלאגן מיט די סופער פאוערס. דאס איז א לערן געלט, אז מען גייט אוועק פון אייבערשטן קומט מען אן נישט גוט, און אונז מוז מען דאס זייער שנעל לערנען, ווייל ווי שנעלער מען מען לערנען און מען זיך נישט לאזן פארפירן פון דעם מנהיג'ס שקר, און דער אמת איז איך זאג אייביג פארן אייבערשטן א תפילה, וואס זעמער אונז שולדיג אז אהרן דער שייגעץ האסט איהם געשטעלט ביי די שיסל, וואס זעמער אונז שולדיג צו דעם, אונז שלאג מיר זיך דאך וויפיל אונז קען מיר, איז ווילסטו אויסלאזן דעם צארן יעצט אויף גאנץ כלל ישראל, אונז זעמער אינעסענט. אונז קען מען דעם שייגעץ גארנישט זאגן, אמאל איז ער נאך געווען אזוי שטארק אז מען האט מורא געהאט ביז ס'איז געקומען יאסעלע וואלדמאן און יאסעלע האט אים געלייגט אביסל אין פלאץ, אבער ביז יאסעלע וואלדמאן, מען האט פאר דעם מענטש מורא געהאט, יאסעלע האט פאר זיין טאטן נישט מורא געהאט, ער איז נאכגעלאפן נאך זיין טאטן און געשריגן פארן סיגוטער מיעסע ווערטער, און דער סיגוטער האט זיך אויסגעזאגט וואס וויל ער פון מיר? אוי רשע דו, דו האסט נישט געוואוסט וואס ער וויל פון דיר? און וועגן דעם בעט איך אייביג דעם אייבערשטן, מוזט גיין מיט רחמים, איך פארשטיי דיין כעס, איך פארשטיי עס זייער גוט, אבער וואס זאל טון א אינגערמאן צו א בחור וואס ער וואוינט אין מאנראו און דער רשע העט אים שיקן זיינע זשענדארן און מ'עט אים הרג'ענען, אפשר איז ער מחויב כדי הכאה ועד כדי הכאה ועד כדי מיתה, קען זיין, ס'איז א חילול השם, קען זיין מ'ווארט דאס פון אונז, אבער אונז בעט מען דעם אייבערשטן, אונז האב מען נישט די כוחות. עניוועי, עס עס סאטמאר. סקווער. זיי זענען די צוקונפטיגע רוצחים פון כלל ישראל, זיי וועלן אויסהארגענען עטץ העט זעהן פאר משיח העט קומען העט זיין מלחמת גוג ומגוג, און די רשעים וועלן אזוי אריינפירן כלל ישראל אז ס'עט נישט בלייבן נאר אחד בעיר ושניים במשפחה ליידער, איינער זאגט מיר ער דאווענט אין סאטמאר בית מדרש אז ס'איז געווען והעיר שושן נבוכה, נאר וואס איז געווען נבוכה, און וועגן דעם ווערט דער אייבערשטער ברוגז, ס'וואלט געדארפט זיין פרייליך. ברוך השם, מען האט זוכה געווען אראפצוברענגען די קליפה הטמאה פון די שטאט און פון דעם לאנד. אזא חאזערייקע, ווער ס'איז אין צו געי דער קען געווינען. פארוואס? ווייל יעדער איז אין צו געי? נישט יעדער איז אין צו געי, מענטשן עקלען זיך צו מיט דעם סאבדזשעקט צו טון. קוק מיך אן, איך בין ביזי אז מען זאל נישט טאטשן די קינדער און מאכן מיט זיי געי, בכח, באונס. דאס נעמט אוועק אזויפיל צייט און כח און יראת שמים, עטס מיינטס טאקע? איז ביזי נאך א קעיס מ'האט נאך געכאפט ר' אלישיב'ס אן אייניקל האט בועל געווען צוויי טעכטער, דער דיין דא אין ווילימסבורג וואס ער האט אן אייגענעם בית דין האט בועל געווען א טאכטער זעקס יאר צוריק און יעצט איז דעי אלל קרעק אפ. ס'איז זייער שווער דאס צו פירן, באט עניוועי מ'מוז עס טון, אבער נישט קומען יעדער איז אין צו געי, אמעריקע איז געמאכט פאר LGBT, ווייל אבוויעסלי ס'איז נישט געמאכט פאר די קלינטאנס, מיט איין זאך איז דער קאמען דענאמינעיטער פון קלינטאן מיט זלמן לייב'ס זון יענקל בער. קלינטאן האט אנגעמאכט א שווארץ קינד דארטן ווען ער איז געווען דער גאווערנאר אין ליטל ראק ארקענסאו, און יענקל בער האט אנגעמאכט א קינד ווען ער איז געווען יענקל בער דער זון פונעם סיגוטער, צו קען זיין זיין טאטע איז שוין געווען דעמאלטס דער סאטמארער רב, פארשטייסט? סא ביידע באצאלן פאר אאוט אוו מערידזש פאר א קינד. אקעי, ס'איז אויך צדקה, ניין? שור איז צדקה. אזא יאר אויף פעטרען. עניוועי, יענקל בער האט שוין געמאכט שלום מיטן מצב, ווייל אנפאנג האט ער נאך געסטראשעט, איך הער ער סטראשעט שוין נישט אויך נישט, ער זיצט שוין שטיל. ער זיצט שטיל! רש י זאגט אז ווען הייסט א מעוות לא יוכל לתקן? ווען ס'איז א בא על ערווה והולד ממזר. זאגט רש י פארוואס? ווייל ס'איז עדות אויף קיין. קיין מען קען נישט גיין שרייען נחום ראזענבערג משוגע דער איז משוגע די אלע זענען משוגעים און דאס איז נישט אמת. ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, טראסט מי יור א האנדערט פערסענט רייט, אבער פון וואו, ווער איז דער טאטע הו פאדערט דיס טשיילד, דאס קענסטו נישט לייקענען, און ממילא זאגט רש י אז א הוליד הבא על ערווה והולד ממזר איז עדות אויף קיים, דאס וועט בלייבן נאכן טויט אויך, דאס וועט בלייבן פארעווער ענד עווער ענד אלוועיס. יעצט, איך האב געלייענט די היסטערי פון אמעריקע איז געווען ווען רוזעוועלט האט געדארפט ווערן עפעס אין אפיס, נאך פאר מען האט גערעדט פון זיין פרעזידענט, האט ער געטענה'ט אז ער וויל ווערן סעקרעטערי אוו די נעווי, און ער האט אנגעהויבן מסביר זיין פאר די נעווי וואסערע שיפן מען דארף אלץ האבן, ער האט געמאכט א ריעל מעסטער דזשאב. פארוואס? ווייל די פאליטישאנס זארגן זיך יארן פארדעם, זיי ווייסן וואס זיי ווילן, זיי ווייסן וואס זיי ווילן נישט, זיי האבן זיך גערעכנט פאר ווארלד וואר טו מיט די נעווי, יעצט ער, דער אולד מעקדאנעלד העד ע פארם דאנעלד טראמפ. עטס ווייסט דער דאנעלד טראמפ האט אין מיינס א בילדינג נישט געקענט וואוינען ווייל איך נעם נישט אריין נאר ווער ס'הייסט מעק, מעקדאנעלד, מעקקיליקארטער, מעקגרעגער ווייל איך האלט אז טאמער דו ווארפסט ארויס א איד דו וויקסט אים ביסטו דער זעלבער מרים יד בתורת משה כאטשיג ער קען נישט קומען סאטמאר בית מדרש שרייען שייגעץ אבער דו טארסט עס נישט טוהן אפילו ער איז נישט קיין איד א שומר תורה ומצוות און אין די אדער הענד ס'וועט קומען ראש השנה וועט ער זאגן רבונו של עולם דו ווייסט כ'האב געוואלט האבן נאך א קינד כ'האב געוואלט אראפברענגען נאך א איד פון פאר כלל ישראל, איך קען נאר נישט ווייל נחום ראזענבערג טשארדזשט צופיל רענט, איז כדאי ער זאל האבן קרעדענטשעלס ביי מיר צו קריגן א פלאץ צו וואוינען, מוז ער הייסן מעקארטור אדער מעקילעגרעגער, יעצט מעקדאנעלד וואלט געקענט ביי מיר פעסן, אבער טראמפ הייסט דאנעלד אליינס, ער וואלט נישט געקענט ביי מיר קריגן אן אפארטמענט אדער וואטעווער איט איז, עניוועי איז דער טראמפ האט אויך יעצט געזאגט אזוי, די נעווי איז די שוואכסטע, פון ווארלד וואר וואן האבן אונז נישט געהאט אזויפיל ווייניג שיפן און אלעס. און ס'איז א דזשאוק. און ער גייט מאכן די זעלבע, קען זיין ער איז אן די רייט טרעק מיט מאכן צוריק אויפארבעטן די פרעסטידזש פון אמעריקע, און דער אמת איז ווען ס'קומען זיך צאם נארמאלע מענטשן אזוי ווי לאמיר זאגן פוטין, פוטין איז א ערשט קלאסיגער מערדער א רוצח, ער האט אבער איין מעלה, ער איז זייער גוט מיט דעם איד, מיט דעם לאזאר, און ער לאזט נישט צו קיין אנטיסעמיטיזמוס. אין רוסלאנד וואלט דאך געדארפט זיין, די הונגער איז דאך גרויס, וואלט דאך געדארפט זיין אנטיסעמיטיזמוס, ליין איך אין אלע בלעטער אז פוטין גיט אכטונג אויף זיינע ציוויל. ער איז א רוצח, א מערדער, ער האט געהארגעט הונדערטער מענטשן, האט אריינגעשיקט א סובמארין זאלן אלע זיך דערטרענקען, אבער נעווערדעלעס, ער וויל נישט ציוויל זאל ווערן געשעדיגט. און טאמער איז עס אמת, און אזוי ווי די צייטונגען שרייבן דאס, איז עס א מורא'דיגע זאך, ווייל עווענטשעלי וועלן די מענטשן האבן מער רעספעקט איינער פארן צווייטן, אחוץ סאטמאר און סקווער, די רשעים האבן מיך אייביג טעראריזירן, אה דער לויפט מיט זונות און דער גייט מיט שיקסעס, און דער אהער און דער אהין, דאס איז אזא מין שמיציגע עמך, כ'על'ס נאכאמאל איבערזאגן, מ'טאר עס נישט איבערזאגן, ס'האט א איד געזאגט, איך בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף היטלער אויף וועם ער האט אוועקגענומען, ווי וועם ער האט איבערגעלאזט. ער האט אוועק גענומען די בעסטע און איבער געלאזט די שמוץ פון די גאס, דאס איז דא דא געווארן, מיר האט א איד פארציילט, ער איז געזעסן אויבן אן ביים סאטמארע רעבן ביי אלע טישן, און געווען זעהר א וואוילער איד, האט ער מיר געזאגט נחום איך האב איבער געלאזט אינדערהיים א דארף פול מיט ממזרים, פאר איך בין געווען א יונגער מענטש, און ס'איז געווען דארטן אסאך אלטע פרויען און מידל עידזשד פרויען, און זיי האבן נישט געהאט קיין געלט חתונה צו האבן, און איך האב מיט זיי געוואוינט. די גאנצע דארף איז געווען מיינע ממזרים, און דא איז ער געווען פון די שענסטע אידן. געווען דא נאך איינער, איז געווען א קוטשער טרייבער, געהאט צו טון מיט פערד, האט אריינגעלייגט כמכחול בשפופרת ביי די פערד זאלן געבוירן, מען מעג, א חמלן און א גמלן מעג עס טון. אזוי זאגט דאך די גמרא אז ער מעג אריינלייגן כמכחול בשפופרת, אבער מען רעדט א פערד מיט א פערדקע, נישט חלילה דער מענטש וואס ער איז דער חמלן אבער דער גמלן. אבער עט די ענד אוו די דעי איז ער געווען א חזיר און א מנוול. און דא איז ער געווען פון די שיינע אידן האט מצליח געווען מיט אפאר טאלער און שוין און דאס איז עס. סאו וועם ער האט איבערגעלאזט איז ארגער ווי וועם ער האט גענומען. עניוועי, עס קען זיין אז ער האט אויך האט ארבעט יעצט אויף צו ארבעטן אמעריקע און קען זיין אזוי ווי ס'איז דא א יונייטעד נעישאנס וואס ס'שטעלט צאם די אלע שוואכערע רעגירונגען אזוי ווי די נעטאו קען זיין מ'עט צאם שטעלן די שטערקערע רעגירונגען אויך. ווייל יעדער האט געזעהן אז מיטן וועג ווי מ'איז געגאנגען אין יוראפ און אויסבלוטיגן מענטשן דאס האט קיינעם נישט געברענגט קיין ריוח, ס'האט יעדן אין דר'ערד געלייגט אן א ריוח, און נאך היינט איז מען אויך נאכנישט ארויסגעקראכן. ביי ווארלד וואר טו האט מען געשאסן אן אטאם באמבע אויף היראשימע און נאגעסאקי. עטס ווייסט אז היינט אין זעכציג יאר שפעטער ווערן נאך געבוירן קריפלס פון דעי אטאם באמבע? אזוי זאגן זיי. איך ליין דאך אין אלע צייטונגען ס'איז פול. שטעל דיר פאר ווען אמעריקע זאל צולאזן אירע כוחות מיט אטאם באמבעס, כ'הער זאגן, כ'האב געליינט, אז דעמאלטס האבן זיי נישט געהאט נאר דעי צוויי, און דזשעפען האט מורא געהאט זיי האבן נאך, האבן זיי זיך אונטערגעגעבן. אבער ליטעל דיד דעי נאו זיי האבן נישט געהאט מער. עס איז געווען די צוויי און דעט וואס איט. יעצט אז מען דארף אנהייבן צו בויען העווי אטאמישע באמבעס און מען וועט נאך בויען נוקליער און מען וועט בויען היידראדזשען באמבעס, איך האב געליינט אז א היידראדזשען באמבע קען פארסאמען דעם גאנצן וואסער איבער די גאנצע וועלט אין אפאר מינוט. דאס איז וואס די גרויסע כוחות עליונים זענען. און דער מהר"ל זאגט אז ווען משיח העט פאר משיח העט קומען מלחמת גוג ומגוג העט זיין אש מן השמים אונז פריי מיר זיך דער אייבישטער האט געזאגט אז מען העט שוין נישט ברענגען קיין מים קיין מבול זאגט דער הייליגער מהר"ל אש איז שטערקער פון מים דער אייבישטער האט נישט געזאגט אז ער העט נישט אומברענגען די וועלט מיט אש און דאס גייט ער טוהן אזוי זאגט דער מהר"ל אזוי זאגן אלע ספרים סאו רבותי. לאמיר זיך א בארעכן טון און לאמיר נישט אנהייבן ווייטער צו לויפן אויף די אלע תאוות רעות און די רבנים זאלן זיך שוין ארויסלאזן פון זייערע טעכטער און זאלן זיך שוין ארויסלאזן פון אויסרופן אום שבת אז מ'זאל גיין וועלן שבת דו מחלל שבת דו דוד דיין וויין איז יין נסך די איינציגע לימוד זכות וואס כ'האב אויף אים איז אז ער וועפט שוין און דאס האבן געטון די גבאים ארום און ארום איך האלט אז ער וועפט נאר לאידך גיסא, איך זע די שול, דער קאסינער האט זיך געעפנט א שול לעבן אים, איך זע גארנישט ער זאל אזוי וועפן, ער שוימט, אזוי ווי ער האט דא געהאט א מפלה וועט ער דארט האבן א מפלה, ווען ער וועט פייגערן וועט זיין מקוים די גמרא אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ער האט געמיינט ער איז דער מלך העולם, ער איז אפילו נישט באלעבאס ביי זיך אין שטעטל. יעצט כ'האב געוואלט מסביר זיין פאר די אלע גבאים מיט די רעבעס מיט הילערי קלינטאן, אונז זוך מיר נישט דעם אלטן אזיאטישן חזירישן מארמאראשן וועג, אונז וויל מיר פון ענק נישט קענען, אונז וויל מיר פון ענק נישט לערנען גארנישט, ביי אונז זענט עטס אבסעליט, עטס זענטס דא פאר ענקערע פאר טאלער און עטס האטס פארקויפט כלל ישראל, ווי דאנט וואנט טו היער עניטינג אבאוט יו ענימאר. און זעטס אויפהערן מיט די אלע משוגענע דרכים. יעצט, איך וויל זאגן סתם אזוי, דער עולם מיינט דאך אז. אה, ס'וועט שוין זיין דא דער עולם התיקון אז ס'איז שוין דא א נייער בעזעם, וויל איך ענק פארציילן. די ערשטע זאך וואס דער פרעזידענט אולד מעקדאנאלד האט געזאגט אין זיין ספיטש, האט ער געזאגט אז די גאנצע זאך איז געקומען דורך ניו העמפשיר, און אין ניו העמפשיר איז דא אסאך דראגס, און ער האט צוגעזאגט אין זיין ערשטע דרשה אז ער גייט ווייפען אוט דראגס אלל די וועי. אזוי האט געזאגט דער פרעזידענט אוו אמעריקע. יעצט קען זיין אז ער ווייסט נישט פונקטליך, נאר מ'האט באשטעטיגט יעצט אין קאליפארניע אז מ'מעג אנוואקסן דראגס פאר רעקריעישאנעל, נישט פאר מעדיקעישאן, רעקריעישאן, איינער וויל ווערן היי, זיי זאגן אז אין דענווער ארבעט זיך עס זייער גוט אויס, די גאווערמענט מאכט מיליאנען אין טעקסעס, און דאס איז וואס זיי ווילן. יעצט הערטס רבותי, דאס איז אונזער לאנד, איין שטיק שקר, בלאף, און דעטס איט. עניוועי, אבער דעם אלט אזיאטישן מארמאראשן וועג ווילן מיר שוין נישט מער, און שטופט עס נישט ארויף אויף אונז, ווייל יעדער לאזט זיך אפ צוביסלעך. יעצט, כ'האב געוואלט אז דער עולם זאל זיין אביסל באהאוונט אין די סקווערע בלאף. מען האט אויסגערופן דארט, נאכדעם ווען הילערי האט פארלוירן, האט מען אויסגערופן אז דער רבי האט געוואוסט אז ער גייט פארלירן. אלס הכרת הטוב האט ער געמוזט אויסרופן מען זאל וועהלן פאר איר. און מען האט נאך צוגעלייגט, עס האט געמאכט אזא קידוש השם אז אפילו טראמפ האט עס באוואונדערט. וואס כאטשיג מען האט דאך געוואלט וועלן פאר טראמפ, האט ער געמוזט וועלן פאר הילערי, ווייל מען איז איר שולדיג הכרת הטוב. געהערט דעם סקווערע שקרנות, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל. איך זאג דיר, איך הייב שוין אן מסופק צו זיין צו ס'איז געווען א טשערנאבלער מגיד אינגאנצן, מיט די בלאף וואס מ'פארקויפט. הו נאוס? ס'איז מורא'דיג. די סקווערער מיינט ער וועט זאגן ליגנט וועט ער ערגעץ אנקומען ער כאפט נישט אז ער מאכט קאליע דאס גאנצע חסידות פון ווען מ'האט עס באשטעלט פון מיום היווסדה ס'איז אנבעליוועבל יעצט. די גוים אין אמעריקע זענען אויך געקומען פון יוראפ, זענען אויך אט אלט אזיאטישע מארמאראשע פערד, טראמפ האט געווינען שטייען זיי פאר זיינע הייזער און זיי טוען פראטעסטירן, נו וואס ווילסטו? ער האט דאך געווינען. די הילערי'ס חברה האבן געוויינט ממש געוויינט. ווייל זיי האבן דאך געמיינט אז מען קען שוין אויסטון די הויזן און גיין אן די הויזן, אדער גיין אן א בראַ אין די גאס, און דערווייל ס'איז נאך ווייט פון דעם. אמעריקע איז נאכנישט אפ צו די חאזעריי. בכלליות אבער זיכער נישט. קען זיין פרייוועט יא אבער נישט בכלליות. מענטשן האבן שוין פענטעסייזד, איך הער אויס דא בלאגס, מענטשן האבן פענטעסייזד.

אז ס'שמעקט אזוי ווי א בני יואל בעיסמענט בונקער שטיבל ביי שלש סעודות. און די קאליר, וואס וואלט דער רבי געזאגט די קאליר? ס'איז א רויטע שיינע קאליר. א שיינע רויטע קאליר אזוי ווי הערצקע שטיינס בארד.
און וואס וואלט דער רבי, וואס וואלט דער רבי געזאגט צו די, צו די, צו די, צו די טרוקנקייט, ס'איז טרוקן, ס'איז טרוקן, אזוי טרוקן ווי מיין ברודער זלמן לייב'ס שלש סעודות תורות. נעבעך דו האסט דערציילט. ס'איז טרוקן, ס'איז גארנישט טרוקן, ביי דיין שלש סעודות תורות זענען אלע הויזן נאס, און ס'שמעקט פון זערעלע ותולי, אזוי ווי אין שיעור ד'. ס'איז געווען א גרויסע שאוט אוט, א מעסיוו שאוט אוט, אין סיאטעל וואשינגטאן ביי די פראטעסט פון די חברה קעגן טראמפ, פיר מענטשן זענען זיכער געשאסן געווארן, און די סוספעקט דרייט זיך. יעצט די פאליס ווילן לייקענען אז דאס האט נישט צוטוהן מיט די טראמפ ראלי, זאגן ס'איז אנדערע זאכן, ס'איז נישט קיין חילוק, אמעריקע איז הפקר.

זיי פראטעסטירן אויך אין פראנט פון טראמפ'ס בילדינגס, וואס זיינע בילדינגס זענען שולדיג ווייס איך נישט. יעצט איך וויל עטס זאלטס אויסהערן די שקצים, די סקווערע שקצים, די ברעינוואשערס אליינס, ווייל קיינער וועט דאך נישט גלייבן אז איך זאג אז זיי ברעינוואשן דעם עולם מיט לגיונות. יעצט הערט עס אויס, איך וויל עטס זאלטס עס הערן. פאר מיינע ברידער אין שיכון סקווער, און צו אלע חסידי סקווער און אנשי שלומינו די בכל אתר ואתר. דא רעדט צו אייך אייער שליח ציבור, ישראל משה שפיצער. כ'בין אריינגעקומען היינט צופרי אין בית מדרש דא אין סקווער, און כ'האב געזען אז ס'איז דא א צומישעניש, כ'האב געהערט פארשידענע מענטשן רעדן פארשידענע זאכן, מ'האט באמערקט אפשר מענטשן זענען אביסעלע צובראכן ביי זיך חלילה, כ'פיל א חוב קדוש אז כ'מוז זיך אויסשמועסן מיטן עולם און אביסל מסדר זיין דא וואס דא גייט פאר און ווי אונז האלט מיר. יעדע איינער ווייסט אז טראמפ איז געווארן די פרעזידענט און ער האט געוואנען. איך וויל זאגן דא פאר אונזערע ברידער דא אין סקווער און פאר אלע אונזערע גוטע פריינט, דאס אז וואס אונז האבן מיר מחליט געווען אז ס'איז דא אזא זאך אז מען מוז נאכגיין און מען מוז טון אלס הכרת הטוב, דארף מען טון די אידישע מידה אויפ'ן שטערקסטן אופן וואס מען קען נאר זיין, זאל מען וויסן. אז ס'האט זיך אנגערופן מורא'דיג מורא'דיג שטארק אין די גאנצע וועלט, די גאנצע וועלט האט אנגעקוקט מיט אזא מין ריספעקט און מיט אזא מין כבוד דאס וואס סקווער האט ארויסגעוויזן אזא געוואלדיגע הכרת הטוב אז אין לשער. איך וויל מודיע זיין פארן עולם פארשידענע פונקטן דא. קודם זאל מען וויסן, מען ווייסט דא ביי אונז אין נוסח סקווער איז הצנע לכת סייג לחכמה שתיקה, מען רעדט ווי ווייניגער און אזוי איז מען ברוך השם מצליח. איך פיל אז מען דארף דא מודיע זיין פארן עולם מען זאל וויסן וויאזוי מען האט זיך צוגעגרייט צו די ענין פון הכרת הטוב לגבי אינדארסמענט פאר קלינטאן. מען האט עס דורכגערעדט מיט די טראמפ קאמפיין. כ'קען זאגן אז ערב שבת קודש בין איך געווען אויפן טעלעפאן מיט איינע פון די נאנטסטע מענטשן צו טראמפ, כ'קען אים אנרופן ער איז פון די מעמד שלושתן, ער איז דאך געווען אויף אלע קאנפרענס קאלס, נישט אלע, זייער אסאך קאנפרענס קאלס, טראמפ מיט נאך איינעם און ער אליין. וואס איז א פערזענליכע גוטע פריינד פאר מיר שוין שוין זייער זייער אסאך יארן, און ער אים האט מען נישט געזען אין די קאמפיין, ער איז אזא איינער וואס איז דארט אין דעם חדר שוין פון טראמפ און פון דעם אנדערן קאנטאקט וואס איז דא דארטן שוין דרייסיג פערציג יאר, און ער איז ממש ממש פון די יסודות פון די גאנצע טראמפ קאמפיין און פון די טראמפ געווינען. מען האט מיט אים גערעדט ערב שבת און מען האט אים געזאגט וואס מען גייט טון, און ער האט אונז געזאגט זאלסט וויסן, נישט נאר אז ער מעג דאס טון, עטץ האטס א חוב קדוש אלס הכרת הטוב ארויסצוגיין אויפן שטערקסטן אופן און וואוטן פאר קלינטאן. נעכטן ביינאכט אין די פריע שעה שוין צוויי איינסע צווייע צייט האבן מיר גערעדט אפאר מאל מיט יענעם, יענער האט אונז געזאגט זאלט עטץ וויסן אז אונז טומער ריספעקטן און זעמער מחשיב וואס עטץ האטס געטוהן, און זאלט עטץ וויסן עטץ האטס דא אן אפענע טיר. איך זאג עס נאר לגבי דעם אז פאר צוויי פאר צוויי וועגן, איינס מ'זאל זעהן אז מ'האלט זיך צו וואס די תורה זאגט און מ'טוט די ריכטיגע זאך און מ'מאכט און מ'האט געטוהן דעם הכרת הטוב אויף דעם שענסטן אופן איז פארלירט מען נישט יש מנהיג לבירה, די אייבערשטער פירט די וועלט ער האט זיינע וועגן און ברוך השם אונז האבן געטון וואס מען האט צו טון, און די אייבערשטער האט אונז געטון ווייטער מצליח זיין. כ'וויל אויכעט זאגן לגבי די לאקאל עלעקשאנס דא, ס'איז לא יאומן כי יסופר ווי מען האט געזען דא וואס דאס מיינט, ס'איז איש אחד בלב אחד, ממש אונז זעמער כולנו בני איש אחד נחנו. יעצט צופרי איז קומט צו מיר א אינגערמאן וואס איז א אייניקל פון איינע פון די עלטסטע אידן דא אין סקווער, זאגט ער מיר, זאלסטו וויסן, מיין זיידע איז א כלוא בבית, קוים וואס ער קען זיך שטארקן און גיין צום דאווענען און קוים וואס ער קומט אן. ער האט מיך גערופן נעכטן נאכמיטאג, איך וויל זאלסט מיך ארויסנעמען וואוטן, ס'איז א חוב קדוש, איך וויל זיין א חלק פון דעם ציבור וואס זענען מקיים די מצוה פון הכרת הטוב, און איך וויל זיין מיטן גאנצן כלל צוזאמען און האבן די שכר כולנו צוזאמען. טייערע אידן, איז קען מען מתבונן, מ'קען זען וואס דאס מיינט עלטער, און איך האב באקומען בילדער פון עלטערע אידן וואס זענען געווען דארט נאך אסאך, און כהנה וכהנה, עס איז געווען א קידוש השם, עס איז ארויסגעקומען יעדער איינער מיט אזא מין ווארעמקייט און פלייסיגקייט זיך מיטצוהאלטן מיט דעם ציבור און ווייזן הכרת הטוב. ברוך השם די לאקאלע עלעקשאנס האבן מיר אלע געוואנען. יעדער איז אריינגעקומען ברוך השם, חוץ איינער וואס האט געוואוסט אז ער גייט נישט אריינקומען, און נעכטן נאכט האבן זיי שוין גערופן און זאגן א שכח, יעדער איינער האט גערופן זאגן א שכוח און באדאנקן וואס אונז האבן געטון פאר זיי, ברוך השם זענען מיר ארויסגעקומען דא טווענטי סיקס טווענטי טו, צוויי טויזנט זעקס הונדערט און צוויי און צוואַנציק וואוטס בלי עין הרע זענען געווען ממש ביי די ביי די שטים בודקעס, חוץ דעם איז דא עבסענטי בעלעטס, און חוץ דעם איז דא וואס האבן נישט געקענט אריין אינעם מאשין, קרוב צו זיבן און צוואַנציק הונדערט אידן זענען ארויסגעגאנגען וואוטן דא אין שטעטל, חזק ואמץ, תחזקנה ידיכם, אשרינו מה טוב חלקינו מה נעים גורלינו, אשרינו אז אונז זעמער סקווערע חסידים און האמער ברוך השם וועם אויסצוהערן און נאכצוגיין, דער רבי זאגט אייביג עד הנה עזרונו, די אייבערשטער העלפן ווייטער געזונטערהייט און די אייבערשטער העלפן אז מ'זאל מער זוכה זיין צו זיין אויסגעלייזט פון פון דעם גלות במהרה בימינו אמן כן יהי רצון אמן שכוח. סאו און יעצט וויל איך איבערשפילן נאכאמאל די גאנצע זאך ווייל איך וויל צולייגן ביי יעדן איינעם אביסל תבלין, עס איז זייער א שיינע הערליכע דרשה, איך וויל אבער צולייגן תבלין, יעצט לאמיר נאכאמאל אנהייבן. פארן טייערע ברידער אין שיכון סקווער און צו אלע חסידי סקווער און אנשי שלומינו בכל אתר ואתר, דא רעדט צו אייך אייער שליח ציבור ישראל משה שפיטצער. כ'בין אריינגעקומען היינט צופרי אין בית מדרש דא אין סקווער, און כ'האב געזען אז ס'איז דא א צומישעניש, כ'האב געהערט פארשידענע מענטשן רעדן פארשידענע זאכן.
איין מינוט, איך בין נישט קלאר, דו ביסט א שליח ציבור און וואס? דו האלטסט אינמיטן דאווענען פארן עמוד און יעצט גייסטו רעדן פאליטיקס? דאס איז טשערנאבל, וואס? דאס איז סקווירא? אה, כ'האב נאר געוואלט וויסן. לאמיר גיין ווייטער.
מען האט באמערקט אפשר מענטשן זענען אביסעלע צובראכן ביי זיך חלילה. ס'איז נישט חלילה, זענען זיכער צובראכן ביי זיך, ווייל דו מוזט פארשטיין, די גאנצע רילעישאנס וואס די רבי האט מיט קלינטאן איז ווייל ער האט גע'גנב'עט מיליאנען, און בערגער האט געפייגערט אין תפיסה, און די רבי האט ערלעדיגט אז מ'זאל אים ארויסלאזן. דאס איז וואס די גאנצע רילעישאנס איז מיט קלינטאן. סאו, איך ווייס נאך נישט די גאנצע זאך, דו זאגסט עפעס ער האט געטון גרויסע זאכן, מ'האט געטון, בקיצור מ'האט געטון אז ער זאל עס קענען ווייטער גנב'ענען. יעצט לאמיר גיין ווייטער.
כ'פיל א חוב קדוש אז איך מוז זיך אויסשמועסן מיטן עולם און אביסל מסדר זיין דא וואס דא גייט פאר און וואו אונז האלט מיר.
אפאר לגיונות און אריינלייגן אריינפלעכטן, יא ס'איז זייער וויכטיג, איך זאג דיר אז עטס עטס אזוי אנהאלטן ווייס איך נישט אינגאנצן צו ס'איז געווען א ר' מאטעלע טשערנאבלער אויף די וועלט. איך הייב שוין אן מסופק צו זיין צו דאס איז נישט רוסישע פראפעגאנדע צו בויען באלאני. כ'בין שוין אינגאנצן מסופק. אלעס, כ'האף אז אנדערע אידן ווייסן אויך ס'איז געווען, ווייל אלעס וואס קומט פון ענק איז שקר מיט בלאף.
יעדער איינער ווייסט אז טראמפ איז געווארן די פרעזידענט און ער האט געוואנען.
איין מינוט, וויאזוי ווייסט עטס דאס? עטס האטס טעלעוויזשען? צו עטס האטס די טמא'נע כלים? וויאזוי ווייסט עטס דאס? יעדער ווייסט. איך האב נישט געוואוסט, איך הער יעצט פון דיר אז טראמפ, איך האב געמיינט ביז יעצט אז הילערי קלינטאן איז פרעזידענט.
איך וויל זאגן דא פארן אונזערע ברידער דא אין סקווער און פאר אלע אונזערע גוטע פריינט. איין מינוט, זאלסט רעדן צו די שוועסטער אויכעט, ווייל ביי ענק איז אזא חורבן אז מ'האט מטמא געווען די מיידלעך פונקטליך וויפיל די יונגלעך.
דאס אז וואס אונז האמער מחליט געווען אז ס'איז דא אזא זאך אז מען מוז נאכגיין און מען מוז טון, אלס הכרת הטוב דארף מען טון די אידישע מידה אויפן שטערקסטן אופן וואס מען קען נאר זיין.
איך מיין צו זאגן אז די הכרת הטוב דאס איז געווען די זעלבע מיט דעם ראטענבערג, ניין מען האט אים פארברענט, דאס איז אויך געווען אלס הכרת הטוב, וואס? און די רבי האט צוגעשטעלט, די רעבעצן האט צוגעשטעלט מיט איר קרעדיט קארד די פייער ווארקס, און נאכדעם האט אים די רבי צוגעשטעלט א מיידל, א שידוך, כ'מיין דאס אלעס איז הכרת הטוב, וואס? וואסערע באלאוניס פארקויפט איר פארן עולם? דער עולם איז דאך שוין אזוי זאט פון דעם, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. זאל מען וויסן אז ס'האט זיך אנגערופן מורא'דיג מורא'דיג שטארק אין די גאנצע וועלט.
אז מ'האט פארברענט א ראטענבערג, די גאנצע וועלט האט אנגעקוקט אלע רשעות וואס עטס האטס געטוהן אלע יארן, די גאנצע וועלט האט עס אנגעקוקט ממש א מחיה, און עטס האטס נאך א ענין פון הכרת הטוב, שעים אן יו אלל.
די גאנצע וועלט האט אנגעקוקט מיט אזא מין ריספעקט מיט אזא מין כבוד, דאס וואס סקווער האט ארויסגעוויזן אזא געוואלדיגע הכרת הטוב אז אין לשער. איך וויל מודיע זיין פארן עולם פארשידענע פונקטן דא. קודם זאל מען וויסן, מען ווייסט דא ביי אונז אין עיר הצדק סקווער איז הצנע לכת, סייג לחכמה שתיקה, מען רעדט ווי ווייניגער. האהאהא עס קאסט מיך א לאך, הצנע לכת, עס איז א געוואלד לייטסאם, נישט מען זאל זיך פראפאגאנדירן אין די גאנצע וועלט ווי זיי, און סייג לחכמה שתיקה, הא, פועלים זאלן אליין רעדן וואס מען טוט מיטן.
און אזוי איז מען ברוך השם מצליח. כ'וויל וויסן וואס האט עטץ מצליח געווען? ביז איך בין נישט אריינגעקומען צו ענק אין פעלד האט עטץ געהאט די גרעסטע. זנאים, די גרעסטע חזירים, הערשי ברייער האט מטמא געווען יעדעס קינד אין סקווער, און מיידלעך האט ער אויך מטמא געווען, וואס ביסטו מצליח? אז די רבי האט זיבעציג צו אכציג מיליאן דאלער אין די שווייץ, דאס איז דיין הצלחה? דאס איז דעם רבינ'ס הצלחה מיט זיינע קינדער. איך פיל אז מען דארף דא מודיע זיין פארן עולם, מען זאל וויסן וויאזוי מען האט זיך צוגעגרייט צו די ענין פון הכרת הטוב לגבי אינדארסמענט פאר קלינטאן, מען האט עס דורכגערעדט מיט די טראמפ
קאמפיין. האהאהא ער האט עס דורך גערעדט מיטן טראמפ קעמפעין אז ער גייט זאגן פאר קלינטאן איך וויל דיר עפעס זאגן דו ווייסט יו נאו וואט יו רימיינד מי אוו האהאהא איך קען נישט אויפהערן צו לאכן מען האט דורך גערעדט מיטן טראמפ קעמפעין די שייגעץ מיט דיין רויטן רעבן דעם שייגעץ האבן געהאלטן אז קלינטאן קומט זיכער אריין עס איז נישט געווען קיין ספק אין די גאנצע שטאט די גאנצע אמעריקע האט געוויסט אז קלינטאן מאכט דאס די לעצטע צוויי דריי שעה האט זיך עס אזוי געדרייט אז ממש הממליך מלכים ולו המלוכה ס'איז נישט געווען צום גלייבן סאו יעצט ווילסטו אונז פארקויפן א נייע מעשה אז דער רבי האט רוח הקאקוש ער האט געוויסט אז טראמפ וועט געווינען הא? הער אויף מיט די גארביטש ליסען יו נאו גארביטש האט דאך אויכעט א שיעור.
כ'קען זאגן אז ערב שבת קודש בין איך געווען אויפן טעלעפאן מיט איינע פון די נאנטסטע מענטשן צו טראמפ. איך קען אים אנרופן, ער איז פון די מעמד שלושתן. נו פארוואס רופסטו אים טאקע נישט אן? אונז זאל מיר טאקע הערן, אונז טראסט מיר דיר גאר נישט.
ער איז דאך געווען אויף אלע קאנפרענס קאלס, און נישט אלע, אויף זייער אסאך קאנפרענס קאלס, טראמפ מיט נאך איינעם און ער אליין, וואס איז א פערזענליכע גוטע פריינט פאר מיר שוין שוין זייער זייער אסאך יארן, און ער אים האט מען נישט געזען אין די קאמפיין, ער איז אזא איינער וואס איז דארטן אין דעם חדר שוין. פון טראמפ און פון דעם אנדערן קאנטאקט וואס איז דא דארטן שוין דרייסיג פערציג יאר און איז ממש ממש פון די יסודות פון די גאנצע טראמפ קאמפיין און פון די טראמפ געווינען.
דאס איז אזוי אמת אזוי ווי ס'איז אמת אז דער סקווערער רבי איז דער צדיק הדור. די זעלבע שייגעץ, דער זעלבער בלאף.
מ'האט מיט אים גערעדט ערב שבת, און מען האט אים געזאגט וואס מען גייט טוהן. איך בין זיכער דו האסט אים געזאגט אז דו גייסט אינדארסן טראמפ, האט ער געזאגט ער דאנקט דיר זייער. דו לץ דו, דו שקרן וואס דו ביסט. זייט ווען זענט עטס אזוי סענסיטיוו אז עטס גייט צום קאמפעטישן און דו גייסט אים זאגן וואס דו גייסט טוהן? אונז קען מען ענק נישט פאר אזאלכע פיינע מענטשן הצנע לכת מענטשן, אונז קען מען ענק פאר רוצחים, נואפים, גזלנים, ענד דעטס עבאוט איט. און ער האט אונז געזאגט טרוריסטן, נישט נאר אז עטץ מעגט דאס טון, עטץ האטס א חוב קדוש אלס הכרת הטוב ארויסצוגיין אויפן שטערקסטן אופן און וואוטן פאר קלינטאן.
און דו האסט אויך א חוב קדוש צו זאגן די דרשה, וואס? די שאלה איז וואס הייסט א חוב קדוש? נעכטן ביידערנאכט, אין די פרי שעות שוין, די צוויי איינס די צווייע צייט האבן מיר גערעדט אפאר מאל מיט יענעם, און יענער האט אונז געזאגט זאלט עטץ וויסן אז אונז טוה מיר ענק רעספעקטן, און זענען מחשיב וואס עטץ האטס געטוהן, און זאלטס עטץ וויסן, עטץ האטס דא אן אפענע טיר. אפשר קען מען הערן א טעיפ פון דעם? דאס וואס מ'האט א אפענע טיר, דאס איז דאך די גוטסקייט פון די אמעריקאנער פאליטיקס, אפילו דו וועהלסט נישט פאר א פאליטישן מוזטו עניוועי האבן אן אפענע טיר, און דו דארפסט נישט קיין אפענע טיר צום פרעזידענט, עטץ האטס אפגעגנבעט גענוג לאקעל, סאו האהאהא פארדריי נישט קיין קאפ, ליסען, יו נאו יו סאונד ווערי סטופיד.
איך זאג עס נאר לגבי דעם אז פאר צוויי פאר צוויי וועגן, איינס מען זאל זעהן אז מען האלט זיך צו וואס די תורה זאגט און מען טוט די ריכטיגע זאך, און ווי זאגט די תורה אז מען דארף פארברענען א איד אז ער מאכט א מנין, און ווי זאגט די תורה אז צוויי מייל ארום סקווער טאר מען נישט האבן קיין נאך א שול, און ווי זאגט די תורה אז הערשי ברייער האט געמעגט מטמא זיין יעדן יונגל און יעדן מיידל און פארן מיטן רעבנס סיירען, און ווי זאגט די תורה אז מען מעג גנב'נען מיליאנען דאלער וואס מען געבט פאר חינוך פון קינדער.

ס'איז לא יאומן כי יסופר ווי מ'האט געזען דא וואס דאס מיינט, ס'איז איש אחד בלב אחד, ממש אז כולנו בני איש אחד נחנו. יעצט וויל איך דיר זאגן, אזוי ווי דו האסט דאך געווינען, קענסטו דאך שוין טון זנות אויכעט, ווייל די פאליטישאנס גייען דיך מוזן ריינוואשן סקווער. אזוי ווי זיי האבן געטוהן ביז יעצט, סאו יעצט קענטס זיך שוין אויסטוהן אלע די הויזן און אנהייבן ארומצוגיין אין אונטערהויזן אין סקווער, כאפן מיידלעך רעיפן כאפן בחורים און מאכן משכב זכר, יו אר אלל וועלקאם טו דו איט נאו, עטס האטס אריינגעשטעלט ענקערע פאליטישאנס, געקומען א רבי האט אויפגעבויט מיט שווייס א שטעטל, דער זוהן האט עס איבערגענומען, און די מטרה איז אז מען זאל האבן די פאליטישע קאנעקשאנס מען זאל קענען טוהן וואס מען וויל, כל עבירה שבתורה. ביוטיפול, וועל דאן.
צופרי ס'קומט צו מיר א אינגערמאן וואס איז א אייניקל פון איינער פון די עלטסטע אידן דא אין סקווער.
דער עלטסטער איד אין סקווער איז דאך דער רבי. טאמער איז דא א מחוצף וואס ער איז עלטער פון אים דארף מען אים הרג'ענען. היינט נאכט זאלט עטס אים הרג'ענען דעם איד. זאגט ער מיר, זאלסטו וויסן, מיין זיידע איז א כלוא בבית, קוים וואס ער קען זיך שטארקן און גיין צום דאווענען און קוים וואס ער קומט אן. ער האט מיך גערופן נעכטן נאכמיטאג, איך וויל זאלסט מיך ארויסנעמען וואוטן, ס'איז א חוב קדוש, איך וויל זיין א חלק פון דעם ציבור וואס זענען מקיים די מצוה פון הכרת הטוב, און איך וויל זיין מיטן גאנצן כלל צוזאמען און האבן די שכר כולנו צוזאמען. טייערע אידן, אז קענ'מיר זיך מתבונן, מ'קען זען וואס דאס מיינט עלט, און איך האב באקומען בילדער פון עלטערע אידן וואס זענען געווען דארט נאך אסאך, און כהנה וכהנה. עס איז געווען א קידוש השם וואס איז ארויסגעקומען, יעדער איינער מיט אזא מין ווארעמקייט און פלייסיגקייט זיך מיטצוהאלטן מיט דעם ציבור און אין ווייזן הכרת הטוב. זעט אויס אז די אלטע אידן האבן נישט אן ענדשוי אזויפיל אין חק לישראל, זיי האבן נישט וואס צו טוהן מיטן טאג.
ברוך השם די לאקאלע עלעקשאנס האבן מיר אלע געוואונען. יעדער איז אריינגעקומען ברוך השם, חוץ איינער וואס מ'האט געוואוסט אז ער גייט נישט אריינקומען, און נעכטן נאכט האבן זיי שוין גערופן און זאגן א שכוח, יעדער איינער האט גערופן זאגן א שכוח און באדאנקן וואס אונז האבן געטון פאר זיי. שוין, יעצט זענען זיי ענק שולדיג א שכוח, יעדן מערדער, יעדן גענגסטער, יעדן נואף, גייען זיי מוזן פריי לאזן, ס'נאט א פראבלעם.
ברוך השם זעמער ארויסגעקומען דא. טווענטי סיקס טווענטי טו צוויי טויזנט זעקס הונדערט און צוויי און צוואַנציק וואוטס בלי עין הרע זענען געווען ממש ביי די שטים בודקעס, חוץ פון דעם איז דא עבסענטי בעלעטס, און חוץ פון דעם איז דא וואס האבן נישט געקענט אריינגיין אין די מאשין. קרוב צו זיבן און צוואַנציק הונדערט אידן זענען ארויסגעקומען וואוטן דא אין שטעטל. חזק ואמץ, תחזקנה ידיכם, אשרינו מה טוב חלקינו מה נעים גורלינו, אשרינו מיר זענען סקווערע חסידים און האמער ברוך השם, דעם אויסהערן און נאכצוגיין. און עטס זענטס סקווערע חסידים און עטס גנב'עטס אלעס פארן רעבן, ענקערע קינדער זענען גארנישט, די געלט פון חינוך גייט אריין צום רעבן אין די שווייצער אקאונט, אשריני מה טוב חלקיני, wow! דער רבי זאגט אייביג אז ה' יעזרנו, צום איבערהערן ווייטער געזונטערהייט און די אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל זוכה זיין אויסגעלייזט צו ווערן פון דעם גלות במהרה בימינו אמן שכוח. די וועי יו פיפל אר גאוינג ווייס איך נישט צו עטס וועטס אויסגעלייזט ווערן עטס וועטס פייגערן אזוי ווי די פיר פיפטל זענען געשטארבן אין מצרים עטס טוטס נישט גארנישט פארן אייבערשטן עטס טוטס נישט גארנישט פאר די תורה עטס האטס דעם אייבערשטן ארויסגעווארפן פון ענקערע חדרים פון ענקערע סקולס קודם ווייל עטס נעמטס די פראגרעמס יו פי קעי, און חוץ פון דעם ווייל וואס דארט איז געווען איז אנבעליוועבל, שטעל דיר פאר ווען איך האב נישט קיין אלטן טאטן וואס איז געווארן קראנק און ער האט געדארפט אנקומען צו פריעדוואלד, וואלט געווען אזא מין חזר'יי מען וואלט זיך געבאדן אין זרע לבטלה ביז העכערן קאפ משכמו ולמעלה, אזוי איך בין דארט געווען איך האב געזען וואס ס'גייט פאר, איך בין אויך געווען אינוואלווד אין מאכן די מקווה און ווען איז געקומען א פרוי וויינען אז הערשי איז מטמא איר קינד האב איך מיך אריינגעלייגט דערין און דער שייגעץ דער רשע דער אויטאש ר' דוד האט מיר געזאגט, ר' נחום לאז דיך ארויס פון די זאכן אז נישט וועסטו נישט מאכן די מקווה. האב איך אים געזאגט, איך דארף נישט מאכן מקווה'ס, איך נעם נישט קיין געלט, כ'האב מיר מיינע שפעזן באצאלט ארויסצופארן מיטן באס, איך ברויך נישט דיין געלט, ווילסט האבן א כשר'ע מקווה וועסטו מיך נעמען און אז נישט, איך דארף עס נישט מאכן, אבער קינדער מוזן זיין סעיף, ווייל יעדער איד האט אן ערבות צו א צווייטן איד. שוין, כ'האב נאר געוואלט דער עולם זאל הערן ווי מ'האלט דא. יעצט ברענגט דער מקובל הרב מעלה בידאני שליטא האט געזאגט ער איז פון ראש הנקרה ער האט געזאגט אז מ'זאל אויסרופן זיין נאמען אז אויב קלינטאן וועט געווינען וועט זיך אנהייבן מלחמת גוג און מגוג און ער צייכנט צו צום זוהר אין מגילת אסתר פרק ז' פסוק ט' וואס דארטן שטייט אז די מלחמת גוג און מגוג וועט זיין ווען א פרוי וועט קעניגן אויף מלכות אדום. קודם ווייס איך נישט צו אמעריקע הייסט מלכות אדום, איך ווייס נישט צו א פרעזידענט הייסט א קעניג, ס'איז גארנישט, באט עניוועי, יעצט אז זי האט נישט געווינען הייסט גייט נישט זיין מלחמת גוג ומגוג, סאו וואס דארף מען יעצט טוהן, אונז ווארט מען דאך אבער אויף משיח'ן. יעצט הערטס אויס דא די סקווערע רעבעצן אדער די סקווערע גוירלפרענד וויאזוי זי האט זיך אויסגעוויינט, דאס הייסט די קאנסעשאן ספיטש ווי זי געבט איבער די.

פאר פיפל אוו אלל רעיסעס ענד רעלידזשענס, פאר מען ענד ווימען, פאר אימעגרענטס, פאר LGBT פיפל ענד פיפל וויט דיסעביליטיס, פאר עווריוואן.
נו, האטס עטס געהערט די סקווערע רעבעצן? און זי האט געמאכט דא פאר LGBT. העי, עיבי בעיבי שטיין, אה, יו גאט א מעסעדזש, האהאהא, דאס איז אונזערע גדולי הדור. ווי זיי הייסן וואוטן פאר דעם טינופת. זעהסט מיט דעם געב איך שוין פאר סאטמאר מער קרעדיט ווי פאר סקווער. אה ליסען, געמאכט א טעות. כ'געדענק אמאל ווען סקווער האבן געהייסן יעדער זאל אריינלייגן דאס געלט אין אייער און ס'האט געלייגט אן איי, האט מען געזאגט סקווער האט געלייגט אן איי. מיין לעב אין ריאליטי נישט פארבלענדן די אויגן פון דעם עולם מיט דיינע משוגענע זאכן און מיינסט דער עולם גלייבט היינט? די יוגנט לאכט פון די גאנצע זאך. ס'אשאד דער רבי איז שוין אזוי אלט ער וואלט נאך געזעהן ווי דער עולם האט אים געשפ.